א גוטן ערב שבת קודש, פרשת אחרי ואת זכר לא תשכב משכבי אישה, און אויך פרשת קדושים, קדושים תהיו כי קדוש אני ה'. כ'וועל דערציילן א קורצע מעשה, אז די וואך איז שבת זכור, ס'איז געווען אמאל א שטאט וואס איז געווען נאר עמי הארצים און נישט אריינגעלאזט קיין תלמידי חכמים. בקיצור, קומט דארטן אריין, קומט שבת זכור האט מען נישט געוואוסט וואס מ'ליינט, געט זיך א איד א רוף אן, איך ווייס, מ'ליינט זכור!

אין סקווער באדט מען זיך אין קעטשאפ. הערט א מעשה. ס'איז געווען א בחור אין די דארמיטארי פון סקווער, ער האט געבארגט פון איינעם א סעלפאון. שוין, ס'איז נישט געווען א סמארטפאון, ס'איז נישט געווען די טרייפענע פאון, ס'איז געווען א געהעריגע כשר'ע פאון. איז דאך דא א חתן וואס ער הייסט קאף, כף אחת עשרה זהב, קאף. ער איז א חתן ביי איינעם וואס ער הייסט דירנפעלד. זיי זענען ביידע דזשיהאד זענען דעם רעבינס שקצים און דעם רעבינס בהמות איז געגאנגען דער קאף דזשאסט פאר די פאן אוו איט און האט אריין געגאסען פינעף באטעל קעטשאפ צו יענעם אין בעט הערט א סקווערע מעשה בקיצור האט זיך יענער אויפגעהויבען און ער איז אהיים געפארען דאס איז סקווער. אונז וויל מיר נאך א זאך זאגען פארן סקווערע רעבין האסט געטשעפעט מיט ר' שייעלע קערעסטירער האסט נישט געלאזט מאכען ביי דיר אין שטעטעל פאר אים א פארטי מען זאל קענען געבען פאר אידען צו עסען האט דיך ר' שייעלע אריין שטעלט אין שפיטאל רבי, יו'ר נאט גאוינג טו פאר, ס'איז געענדיגט. דער רבי האט פארגעסן אז רבי שייעלע איז א סגולה קעגן מייז, די נחשים ועקרבים, אפילו פון די סקווערער איז א סגולה. ס'איז דא בעלזער חסידים וואס זיי קאלן מיך אפ און זיי דאנקען מיר, זיי זאגן שקויעך ר' נחום, איר האט אריינגעשטעלט דעם רייז ראז ריז, ווייל אים האט מען געמאכט דא דעם גאנצן פירער פונעם שבת. און אשריך וטוב חלקך אז דו לאזט דיך נישט. אונז זעמער אזוי ברוגז אויפן רב אז ער האט דאס צוגעלאזט, ער האט נישט קיין השגה ווייל זיין טאטע האט אפאר טאלער און ער איז א גבר אלים, וועגן דעם דארף גאנץ בעלז ליידן. זאגט ער מיר אזוי, צו נחמיה וועבערמאן האט געשטיפט מיט מיידלעך צו נישט דאס ווייסט מען נישט, ער זאגט אז נישט, דאס מיידל זאגט אז יא, דער שופט האט מחליט געווען אז דאס מיידל איז גערעכט, אבער דאס אז רייז ראז ריז האט געטאטשט פרויען אין די באן דאס ווייסט דאך יעדער און ס'איז געווען אין אלע צייטונגען. עס ווייסט יעדער און עס איז געווען אין אלע צייטונגען, סאו וואס וויל דא דער רב שרייען? זיי דער בעלזער רב מיינט אויך ער איז ארום גענומען מיט אפאר חברה מיינט ער אז דאס איז די זאך, ער ווייסט נישט ער פארלירט דעם סימפאטיע פונעם עולם, מען לאזט טאקע נישט אריין גיין זאגן רבי דו טוסט נישט גוט אבער הי איז לוזינג איט. די זעלבע איז געווען אין וויזשניץ אויך, מען האט נישט צוגעלאזט צום רבי חיים מאיר, נאכדעם איז געגאנגען די חברה זיי האבן געווארפן בארקאנעס תשעה באב אויף ר' משה'לען, ווען ר' משה'לע איז געלאפן אויף די שווייץ זאגן דעם טאטן אז ער האט פארלוירן די קהילה איז ער אהיים געקומען ער האט געזאגט אז מען זאל יעדן ארויס. אויף אים איז ער געבליבן נעבעך מיט א נאקעטן טיש אן קיינעם. די זעלבע גייט זיין אין בעלז. קענסט בויען גרויסע בנינים עד לשמים און ס'עט זיין ליידיג. אויב מ'עט נישט מחנך זיין די קינדער ווי ס'דארף צו זיין. נאכדעם איז דא נאך א זאך. דער סקווערער רבי פאסט בה ב. אזוי רעדט ער איין דעם עולם. איך גלייב אים גארנישט. עניוועי, ס'איז געווען עפעס. מאנטאג האט מען געזוכט איינער זאל קומען מאכן א ברית אין סקווער כדי ער זאל נישט מוזן פאסטן. רבי, יום כיפור קענסטו אויך מאכן א ברית אין. עסט נישט מוזן פאסטן, דאס איז די בהמישקייט פון די רעבעס, ביסט געווארן עלטער, קענסט נישט פאסטן, קום ארויס זאג איך פאסט נישט מער, איך בין מיר מתיר נדר, פארשטייסט, שפילט ער א ראלע אז ער פאסט בה ב און ער פאסט נישט בה ב, און ער זוכט זאל זיין א ברית, רעבע קענסט עסן אין טוילעט אויך און קיינער וועט נישט זען. קיצור זיי האבן געזוכט אין ווילימסבורג איינעם וואס ער האט געדארפט מאכן א ברית, זיי האבן אים געבעטן אז מען זאל מאכן די ברית אין סקווער, האט ער געזאגט ניין, ער וויל נישט ווייל ער הערט אז די רבי מאכט דעם חיתוך, און ער וויל נישט אז די רבי זאל מאכן דעם חיתוך, ווייל אין סקווער מאכט די רבי ביי יעדן דעם חיתוך און ס'איז די גרעסטע מנוולים וואס ס'איז דא, און די רמב ם זאגט אז דאס איז מבטל די כח התאווה, און זעט אויס די רבי ווייסט נישט וויפיל צו שניידן. זעט אויס ער לאזט איבער צופיל, טענה'ר איך וויל נישט, איך וויל נאר מיין אייגענע מוהל. בקיצור מ'האט געזוכט און געזוכט מ'האט נישט געטראפן, האט די רבי מסתמא אויסגעפאסט אין טוילעט. בקיצור ס'איז געווען יעצט א ברית, למעשה א קרוב משפחה, וואס מ'האט נישט גערופן. ר' סרולן ווייל יענער האלט אז סרול איז א נואף, און מ'האט געמאכט די ברית אנעם רעבען, האט מען געזאגט די רעבע וועט אבער נישט זיין סנדק, זאגט ער הו קעירס, כ'האב ענק געזאגט מ'קען מער נישט שטופן דעם עולם, די רעבע וועט זיין די רעבע, די רעבע, די רעבע, ס'איז גוט געווען ווען די רעבע איז געווען פאוערפול, און ער האט געהאט שקצים וואס האבן געשלאגן, און מ'האט געקענט ארויסווארפן דעם עולם און די קינדער, דעמאלטס האט עס געהאט א ווערד, די אלע זאכן האבן היינט נישט קיין ווערד, יעדער לאכט די רעבע, די רעבע, ס'איז גארנישט, ס'איז א דזשאוק די גאנצע חסידות מיטן גאנצן רעבעריי, ס'איז היינט א ביג דזשאוק, עניוועי. יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א זאך, די סאטמערע בהמות האבן ארום געשריבן צעטלעך, ס'איז בעזרת השם יתברך נעשה על ידי ועד להצלת דורנו ונתפרסם על ידי חסידי סאטמאר מיט דברי מרן כבוד קדושת האדמו ר הגאון הקדוש שליט א, האב ענק געזאגט מיט דעם וואס איר רופט צו אהרנ'ן א קדוש, אהרן האט זיך ארום געשפילט אין סיגוטער מקווה, יעדער האט געוויסט קיינער זאל נישט גיין אין סיגוטער מקווה, נאך ווען אונז זעמער אויף געוואקסן, פארוואס? ווייל אהרן חזיר האט זיך דארט געדרייט, קען זיין ער איז נאך געווען א בחור, איך האב נישט קיין פראבלעם, אבער יעצט געווארן א קדוש הייסט נאך די חתונה, מיט דעם וואס איר רופט צו אים א קדוש. מאכט איר חוזק בפירוש פונעם דברי יואל און פון אלע צדיקים. עניוועי, שטייט דא מען זאל רופן אייט פאר פייוו פאר פאר פייוו סעווען ניין אייט טו אזעלכע קארטלעך, און ס'שטייט פסח פאר די קשיות פרעגט מען דעם טאטן די ערשטע קשיא איז טאטע פארוואס דארפסטו א סמארט פאון? עסטו וועלן זאגן דו דארפסט עס פאר ביזנעס, איך בין עדות אז ס'איז נישט אמת אז דו נוצט עס פאר דיר סתם אזוי, דאס לערנט מען אויס די קינדער, און ס'איז דא א טעלעפאון ווי מען רופט, און ס'איז דא נאך דריי קשיות, די פיר קשיות פארן סדר, אונז האמיר אויך פיר קשיות, אהרן וויאזוי האסטו געמעגט גיין אין ערכאות? וויאזוי האסטו. געווען יא בתורת משה, אזוי האסטו געזאגט אויף די מימון אז זי זאל זיך טרעפן אין פלעטבוש עפעס א פלאץ און אנדערש וועסטו נישט האבן קיין הנאה און וויאזוי האסטו געמעגט צונעמען פראפערטי מיט נכסים מיט געלט פון די בני יואל ווייל דו האסט געוואלט דיך קריגן מיט זיי האסט צוגענומען די רעבעצינס בית מדרש אבער מיר גייען צו פרעגן וויאזוי מיר האבן פֿופֿציק קשיות לאמיר אויסלאזן דא. אהרן האסט זיך אריינגעלאזט מיט שלעכטע מענטשן, דו ווייסט דיין היסטערי, אנד דזשאסט דאונט אווער דו איט, אונז האבן נאך נישט פארגעסן דיין היסטערי, אויסער דיינע אלע רשעות'ן וויאזוי דו האסט זיך אויפגעפירט אין די אינגע יארן, ווי אלל רימעמבער דעט, סאו הער אויף צו טשעפען די מענטשן וואס זיי זאגן זיי דארפן א סמארטפאון, און הער אויף צו טשעפען מיט. קינדער זאלן זיך אנרייצן אויפן טאטן? דאס שטייט אין ערגעץ נישט אז מען מעג. צו א סמארטפאון איז מותר צו נישט ווייס איך נאכנישט, אויף דעם נאך דא חלוקי דעות, אונז האלטן מיר אז מען מוז האבן א סמארטפאון מען זאל קענען האבן פראטעקשאן פאר די קינדער, און עטס האלטס אז נישט ווייל איינער צאלט געלט. אבער צו ס'איז מותר צו נישט איז נאך א קאנטראווערשעל אישו, אבער דאס זעמער אונז אלע קלאר, קלאר ווי דער טאג, אז זיין אן עזות פנים פאר א טאטן דאס איז א איסור דאורייתא, און ס'שטייט אין עשרת הדברות, כבד את אביך ואת אמך, און וואטש נאך ווען מענדעלע וועט ווערן רבי. האהא דעמאלטס וועט מען אריין קומען אן א אינטערהויזן אין בית מדרש. שוין יעצט צו מיר גיין ווייטער. דריי מיך דא אין בארא פארק און יעדער איד גריסט מיר אזוי פריינטליך, איך גריס קיינעם נישט צוריק ווייל איך בין דאך אין חרם, יענער קען זיין ווייסט נישט ווער איך בין, לויפט מיר א איד נאך און ער זאגט מיר אנטשולדיגט איך וויל אייך עפעס פרעגן, כ'גריס אייך אזוי העפליך פארוואס גריסט איר נישט צוריק וואס האב איך אייך געטון? זאג איך איך וועל אייך זאגן דעם אמת, כ'קלער אז דער עולם קען מיך נישט און זיי ווייסן נישט אז ס'איז דא א חרם וואס איצעלע פּימפּ מיט אַכט און דרײַסיק, די שקצים נואפים האבן געמאכט, וואס אפאר פון די נואפים האבן בועל געווען אשת איש און איינער האט אנגעמאכט א ממזר אויך, איז במילא וויל איך נישט טשעפען מיט אזא חרם. זאגט מיר דער איד, ער רב איד, איך וויל אייך עפעס זאגן, איר שפילט עניו? אדער איר ווייסט נישט וואס טוט זיך מיט אייך? זאג איך אים, וואס מיינט איר צו זאגן מיט דעם? זאגט ער, איך וועל דא אפשטעלן יעדן איד אין די גאס און איך וועל אים פרעגן ווער איר זענט, און ער וועט אייך קענען אויפן נאמען, און נישט נאר דאס, ער וועט אייך קענען אויף אייער ניגון אויכעט, ס'איז ערב שבת קודש. פרשת. שיעור קעגן די חזירים איז אויף קעסטל נאמבער וואטש עמערדזשענסי. איך שטיי דא אין בארא פארק אויף פארטינט ענד פארטי פירסט, גייט דורך א איד, גייט ער צו, זאגט דו קענסט אים? זאגט ער אוודאי, דאס איז דאך נחום ראזענבערג, דאס איז דאך דער ערב שבת קודש פרשת נח, גייט ער צו א צווייטן, זאגט ער אוודאי קען מען אים, ער ראטעוועט דאך אונזערע קינדער. שוין, האב איך געזאגט דעם איד אויב אזוי טו איך תשובה, כ'האב אייך נישט צוריק געגריסט, איך גריס אייך יעצט צוריק, א גוטן טאג, דאס איז א גרויסע ריינקייט פאר די אלע אַכט. און דרײַסיק רבנים, און פאר איצעלע פּימפּ וואס האט עס צוזאמגעשטעלט. ווייל איצעלע פּימפּ איז געווען צוגעוואוינט אז ער שרייבט אונטער און יעדער באמאכט זיך. ניין איצעלע, איך האב מיך נישט באמאכט פאר דיר, ווייל איך קען דיין היסטערי גוט. דו האסט דערלאנגט א פראסק פאר דיין טאטן ווען ער איז געווען נאך א הארץ אטאק אין שפיטאל ווייל דיין טאטע האט דיר געזאגט מוסר. האסט אים דערלאנגט א פראסק אז ער איז געפלויגן. איך קען דיך יא איצעלע. סאו עניוועי, דו גיי שרייב ווייטער אונטער. יעצט שלעפּ ארויס די רבנים פון זייער טינופות וואס דו האסט זיי אריינגעשטעלט. זיי פילן זיך זייער אפענדעד, זיי זאגן מיר, אפשר קען מען ארויסקריכן, זאג איך, פרעג איצעלע פומפי, וועט ער זאגן וויאזוי מען קריכט ארויס. און נאכדעם פארשטיי איך נישט, דו האסט מורא דו מוזט פאסטן בה"ב? און ארויסווארפן קינדער אין די גאס זיי זאלן גיין אין פאבליק סקול דאס מעג מען? און פארברענען קארס און פארברענען מענטשנ'ס נכסים און סטראשענען דאס מעג מען? דער עיקר איז אז מיט בה"ב וועט מען א פאסט טון? פארשטיי דאס נישט, תינוקות של בית רבן, ווען מען האט מיך ארויס. ארויסגעווארפן פון אלע שולן, האבן זיי מיר געזאגט, אבער דו האסט נישט וואו צו דאווענען, און מ'האט ערלעדיגט מ'זאל דיך צוריק נעמען. זאג איך, לאמיר דיך עפעס פרעגן, די טשילדרען זענען סעיף ביים דאווענען? יא, כ'האב ענק שוין געזאגט. איינער קאלט מיך אפ, וואס האט מען געליינט דעם ערשטן טאג פסח? זאג איך אים, איך ווייס נישט, כ'האב דאך אויך נישט קיין שול. פרעגט ער מיך, דו ווייסט פארוואס איך פרעג דאס? זאג איך, כ'פארשטיי, דו האסט געוואטשט די קינדער אינדרויסן. זאגט ער, כ'האב טאקע אזוי געטון. פרעג איך אים, וואס איז געשען מיטן צווייטן טאג פסח? כ'האב דעם צווייטן טאג פסח אויך געוואטשט די קינדער, כ'האב געוואטשט א גאנץ יום טוב, און אפילו חול המועד די קינדער, פרעג איך אים, עס האט אויסגעפעלט? זאגט ער זיכער, עס קומען עלטערע בחורים באקעס, ווייסט דו אסאך וואס מען לאזט ארויס פון משוגעים הויז פאר יום טוב, און זענען געקומען, זיי ווילן זיך שפילן מיט די קינדער, האסט אוועקגעשיקט? זאג איך אים, נו האסט דאך געהערט דאס בעסטע קריאת התורה, ואת זכר לא תשכב משכבי אשה. דער סקווערער רשע ווארפט ארויס קינדער פון א חדר און ער האט א פראבלעם מיט בה"ב האט ער א פראבלעם. יעצט, מען רעדט דא די גאנצע צייט צו מען זאל יא זאגן די קינדער אפן צו נישט אפן, איך האב יעצט גערעדט גערעדט מיט נאך מחנכים און זיי זאגן אז דו ביסט גערעכט מען וועט מוזן רעדן אפן, ס'עט זיין א גרויסע מלחמה ווייל די רבנים וועלן נישט מסכים זיין זיי מוזן זיך דאך אויך לאזן הערן אז זיי עקזיסטן מען האט זיי דאך אינגאנצן באזייטיגט, עניוועי זאג איך זיי ס'יעצט דא איינער פון בני ברק וואס ער האט גענומען א מיידל ער איז פינף און פופציג יאר אלט ער איז שוין עבר רוב שנותיו. און משך א האלב יאר האט ער געהאט צו טון מיט א מיידל און ער האט מיט איר געטון די ארגסטע זנות וואס איז דא, און יעצט קומט ארויס אז נישט נאר ער האט מיט איר געטון, ער האט מיט איר חבר'טע אויך געטון. יעצט איז דא א פיקטשער ווי מען נעמט אים אריין אין פאליס סטעישן, נישט אין פאליס, אין קאורט, האט ער גענומען זיין סוועטער האט זיך איבערגעדעקט אינגאנצן מיטן קאפ, עטס האטס נאך אפילו איין הוה אמינא צו מען זאל רעדן אפן מיט די קינדער? עטס האטס א הוה אמינא? ס'איז געווען אפאר יאר צוריק האט מען געכאפט עפעס א אינגערמאן, איז געקומען א מיידעל אהיים זי האט געזאגט טאטי ער האט אריינגעלייגט עפעס א שטעקן אין מיר, זי האט געמיינט נעבעך זיין קישוי אבר איז א שטעקן, עטס זענטס קראנק אין קאפ, מען דארף רעדן אפן וואס דאס איז א פיפיק מיט א תחת מיט א וועדזשיינע מיט א מויל און וואס מען טוט אלס. סאו מען דארף אויך רעדן ביים מיידל די דדים, די בריסטן, זאל זיך נישט לאזן טאטשן, און ווער ס'האלט אנדערש איז א בהמה, און פארטיג. יעצט דער, מען האט געדרוקט, מען האט גערעדט, דער ראטה האט געדרוקט די בוקס, מען האט גערעדט, מען האט געטון, אה, איטס נאט גאנא העלפ, יו גאנא סטארט טאלקינג מיי לענגוויטש, אקעי, יעצט לאמיר גיין ווייטער. יעצט דער פרעזידענט האט געשריבן אן עקזעקיוטיוו ארדער אז רעלידזשעס קאנגרעגעישאנס, די רבנים מיט גלחים להבדל, כ'ווייס ס'איז דא א להבדל צווישן זיי דאך אלע ביידע דרערדליגערס, חילוק איז נאר די האבן ווייבער און די נישט, מעגן פון היינט מאל אן אינדארסן פאליטיקל קענדידעיטס, ביז יעצט האט דאך סאטמאר עניוועי געטוהן, ס'איז געווען אגענסט די לאו, יעצט וועט עס זיין לאפול. נאכדעם איז דא נאך א זאך אז אן עי-די-עי דא פון ברוקלין האט גערעיפט, ער איז געגאנגען אויף א פארטי און ער איז געווארן שיכור און ער האט גערעיפט א מיידל. מיידל א ווייבל איך מיין ער גערעיפט א א פרוי יעצט מאכט מען א ספעשל פענעל מען זאל עס אינוועסטיגעיטן און זיך אויסלערנען לכל תכלה ראיתי קץ, צו דעם זנות עט ווערן אן ענד. כ'האב געוואלט רעדן אביסל, די גמרא זאגט אז אויב ס'האט דיך באגלייט איינער פון נהרדעא זאלסטו טוישן דיין האטעל, פארוואס? אז זיי זענען געווען גנבים, גרויסע גנבים געווען, בקיצור די סאקמערע חיות זענען דאך אזאלכע ליגנערס און אזאלכע בלאפערס, כ'האב ענק שוין אסאך מאל געזאגט, וואס סאטמאר פארקויפט דיר איז ליגנט, ס'זענען נאר דא אויף צו מאכן געלט, זיי האבן ארויסגעשטעלט צעטלעך אין אלע גאסן אז מען קויפט קליידער, בגדי ישע, די אויפן פלאקאט איז געשטאנען קופת מלבושי ישע לגיבורי חיל, אבער נישט פאר די סאלדאטן, ס'איז פאר די וואס זיי שלאגן זיך קעגן די. סאלדאטן. זיי האבן אזא קופה און זיי שרייבן אזוי, ס'איז באוויסט אז אין ארץ ישראל טוט מען אן צרות, מען וויל מעביר זיין דעם דת פון די אלע מענטשן דארט. ווען מען וואלט וויסן סאטמארע שקצים, פארוואס טאר איך נישט האבן א שול? ווייל עטס האטס געשטופט יעדן קינד אין תחת, בין איך געווארן דער כפרה הינדל, סאו וואס האסטו א פראבלעם אז אין ארץ ישראל זענען זיי מעביר על הדת? כ'האב דיר צו זאגן נייעס, איך פאר אויף ארץ ישראל האב איך וואו צו דאווענען. קיינער טוט מיך נישט ארויסווארפן פון א שול, אחוץ משה ערנסטער האט דארטן א זון וואס ער איז רב, אין צפת אויף זיין טאטנס פלאץ ער הייסט לייזער ערנסטער און ער האט א זון א שייגעץ וואס ער איז אן איידעם ביי הרב מאטעלע זון פון בני ברק ער איז צוגעקומען זאגן אז איך זאל נישט קומען דארטן דאווענען איך בין נישט וועלקאם באט א נארמאלער מענטש טוט דאס נישט א האגער קען דאס טון עניוועי סאו האבן זיי דא א גאנצע זאך אז ס'דא מענטשן וואס זיי ווילן נישט גיין אין מיליטער, זענען זיך מוסר נפש מיט די גאנצע ניין יארדס מיט אלע לגיונות וואס דאס איז שקר מוחלט מעיקרא, און ואינם מתייצבים בלשכותיהם הטמאות, פארוואס איז דאס טמא? פארוואס? איך פארשטיי נישט, אין הלכות שבת ווערט געברענגט אז טאמער ס'געשעהט מ'קומט אריין אין א שטאט מ'וויל זיי אייננעמען מעג מען מחלל שבת זיין, איך פארשטיי נישט וויאזוי איז עס געווארן טמא? ווער מאכט טמא ווער מאכט טהור? איך וויל פרעגן א שאלה, אז מ'האט גענומען קינדער מ'האט זיי געשטופט אין אחור מ'האט. האט מען געמאכט די גרעסטע עבירה משכב זכור, נישט דא אין די תורה נאך אזא גרויסע עבירה, איז דאס איז נישט געווען טמא, נאר טמא איז ווער ס'שטעלט זיך אין די לשכת הטומאה, יעצט ווען די שטעלסט דיך אין לשכת הטומאה דארפסטו נישט גיין אין מיליטער, ברענגסט א צעטל אז די ביסט א בן ישיבה, אדער א מיידל ברענגט א צעטל אז זי איז א פרומע, דעמאלטס לאזן זיי דיך גיין. איז בקיצור איז אזוי ווי מען געט זיי א נאמען גיבורי חיל, געט זיי א נאמען גיבורי חיל, ס'איז מסלתה ומשמנה פון די יהדות החרדית. דאס האב איך אים געזאגט, די קמיצה איז געווען אז מען האט אויסגעלערנט אז קינדער טארן נישט אנכאפן דעם אבר, זיי טארן נאר אנכאפן ווען מען ברענגט קמיצה, מעגן זיי אנכאפן די סולת און דעם שמן. די חברה האט מען אויסגעלערנט מען זאל טאטשן קינדער, עניוועי האט מען זיי געמאכט אזא קופה וואס הייסט מלביש ישע אז מען זאל זיי קענען חתונה מאכן. בקיצור, ווען מאכט מען זיי אז מען זאל קענען חתונה מאכן בדרך כבוד? יא, ווייל אזוי קומט דאך יעדער ארויס אויף אמעריקע, און זיי קענען נישט. קומען ווייל מ'האט זיי איינגעזעצט און זיי האבן נישט קיין פאספארט, ממילא זאל מען זיי אונז אויסקליידן. יעצט לאמיר עס צעלייגן. איך האב הונדערטער חברים אין ארץ ישראל, כ'האב בעלזער חברים, כ'האב וויזשניצער חברים, כ'האב פון אלע מינים, ירושלימער, קיינער האט נישט דערלעבט נאך צו קומען אויף אמעריקע. אויף אמעריקע קומען מיינסטנס די שומר אמונים, די תולדות אהרן חברה, די אונגערישע חברה, ווייל זיי טארן דאך נישט וואוינען מיט די פרוי נאר משבת לשבת, און ס'איז דאך. פרומע פרויען וואס זיי וואוינען נאר מיט א ליילעך און מיט א לאך אינעם ליילעך, ממילא האט ער נישט קיין פלעזשער קומט ער דא זאגן זאגט ער ער גייט נאך געלט ער גייט נישט נאך געלט ער האט אסאך זאכן וואס ער טוט דא פארן גיין נאך געלט און נאכן גיין נאך געלט איך געדענק אליינס כ'האב געהאט מיין אפיס איז געווען אין עמפייער סטעיט בילדינג און איינמאל האב איך געדארפט וואקן אויף טווענטי טוירט סטריט אין לעקסינגטאן דארט איז געווען די גרעסטע זונישע פלעצער האב איך דארט געטראפן א אינגערמאן וואס איז ארויסגעקומען פון א בתי זונות. איינמאל בין איך געגאנגען אויף פיפטי סעווען סטריט, ס'איז ארויסגעקומען א משולח מיט א לאנגע בארד, און ס'איז געווען א עקס רעיטעד מאווי פאר געי, וויאזוי מען מאכט משכב זכר, און ער געט א קומע ארויס, ער האט זיך נישט געשעמט און האט ווייטער געוואקט. ס'איז א דזשאוק די גאנצע זאך, זיי קומען נישט נאך געלט. קענען נישט זאגן אז זיי פארן צו רבי מיילעך ווייל זייער רבי וועט זיי נישט לאזן, און זיי קענען נישט זאגן אז זיי פארן. אויף אומאן ווייל זייער רבי וועט זיי נישט לאזן, די ברסלב'ע האבן זיך דאך ארומגעריסן מיט די שומר אמונה מיט די תולדות אהרן חברה, איז גייט ער נאך געלט חתונה צו מאכן א קינד, די חברה קומען דא, די נישט משבת לשבת אידן טרעפן זיך די זונה אין תל אביב, ס'איז אלעס באלאוני, ליסען טו מי, איטס אלל פול אוו האוקס, איז בקיצור מוז מען זיי מאכן א קופה. פארוואס דארפסטו זיי מאכן א קופה? די רעגירונג געט פאר נולי וועדס געבן זיי אסאך הנחה, מען דארף נישט קומען אויף אמעריקע, דאס איז סתם די אונגערישע אזא שבת לשבת אידן, געקומען דער שומר אמונים איז אמאל געקומען אין א שטאט ער האט פארקויפט זיין ספר שלחן הטהור, פרעגט אן אונגערישער איד דעם רעבן וואס איז דער ספר? זאגט ער דער ספר איז וויאזוי מען עסט. קיצור זאגט ער רבי, קום צוריק מארגן וועסטו זעהן מיין פרוי מאכט א וועטשערע מיט א יויך מיט א שלויך און אזא מאלצייט וואס זי מאכט מיט זיבן קארסן און מיט א דיזערט, דער רבי זאל קומען דא עסטו זעהן וואס דאס הייסט עסן, איך דארף האבן דיין ספר צו וויסן וויאזוי מען עסט, איך וועל דיך אויסלערנען, די זעלבע איז דא אויכעט, זיי קומען אן די אלע הייליגע, די גאנצע זאך גייט נאך געלט. גייט צו זונות, זענען אלל אווער די פלעיס, איז במילא זאלט איר וויסן דאונט ביי די גארביטש, יעצט וויל מען מאכן א דעם מלבישי ישע מען זאל זיך קענען חתונה מאכן בדרך כבוד, והקריאה יוצאת לכל בני הגולה, אלע בני הגולה זאלן זיך אונטערווארפן אנא בואו לעזרת אחיכם לעזרת השם בגבורים, זיי האבן גארנישט געטון נאר געווען אן עזות פנים פאר די רעגירונג, ס'איז א מרידה באומות, צו דו גלייכסט די מדינה צו נישט דעטס יור פראבלעם, זיי האלטן דיר א לאנד. ענד יו העוו טו רעספעקט אים עז סאטש. דער סאטמארער רבי, דער דברי יואל און אויך דער ברך משה זענען ביידע געפארן אויף ארץ ישראל, זיי האבן רעספעקטעד די חיילים מיט די פאליס און זיי האבן זיי געגעבן א ברכה נאכדעם. און אז עטס ווילטס נישט ווי מען זאגט הערן די אלע זאכן, עטס ווילטס אז שטערן, דער יצחק שטערן, ער זאל ווערן דער נייער רבי, געזונטערהייט, באט אונז דארף מען עס נישט אננעמען, אונז לאכמער. פון אים. איז האבן זיי דא גאנצע זאכן וואס זיי גייען טוהן פאר די מענטשן מיט באלאני, און יעדער מוז צושטיין צו דעם, און טאמער נישט איז גרויסע צרות, און אין דעם זכות העט מען זוכה זיין להעביר גילולים מן הארץ, טייטש אזוי, מ'העט מאכן משכב זכור מיט די קינדער, העט נישט זיין להעביר גילולים מן הארץ. ט, אבער טאמער מ'עט מאכן מ'עט געבן קליידער פאר מענטשן וואס ווילן נישט גיין אין מיליטער, עט זיין להעביר גילולים מן הארץ. יעצט, איך בין נישט קיין חסיד מ'זאל גיין אין מיליטער, דאונט מיסאנדערסטענד די קאנצעפט, נאר ס'איז שקר, מ'נעמט קיינעם נישט געצווינגענערהייט, ס'איז ליגנט ס'איז שקר, כ'בין דארט געווען כ'האב געזען אז ס'איז פול מיט ליגנט. און זאגן זיי, מיט דעם וועט מען האבן א חלק פון מצות מחיית עמלק, ס'עט אויפהערן צו שטופן קינדער אין תחת וועט אויך זיין מחיית עמלק, ווייל דאס האט עמלק געוואלט אשר קרך, זאגט רש"י במשכב זכור, ס'איז אויך א מצות פדיון שבויים, און ס'איז אויך א מצות פון הכנסת כלה, און החזקת יושבי הארץ וכל מצות התלויות בארץ. כ'האב געמיינט מען דארף שוין נישט האלטן די אלע מצות, כ'האב געמיינט די רבי האט געוואלט מען זאל נישט וואוינען דארטן אז מען זאל נישט דארפן זיין מחויב אין די אלע מצות. דער רבי איז געווען א הייליגער איד, ער האט געוואוסט וואס ער וויל, נאר אונז האבן אים מסרס און מזלף געווען אלעס וואס ער האט מיט אונז געלערנט. סאו וויל איך זאגן דעם עולם, מלבישי ישע סקרעטש איט. עניוועי, יעצט ווער איז אונטערגעשריבן? איך גיי נישט פארליינען די אלע נעמען ווייל ס'איז די זעלבע לאו-לייפס, די זעלבע שמוציאנס וואס האבן אונטערגעשריבן, מיין חרם וואס זיי שרייבן אונטער אלעס. ס'איז דא פראפעשענעל בעל מחאות וואס זיי שרייבן אונטער ווי זיי ברויכן און ממילא האבן זיי אונטער געשריבן דא אויך. איז צווישן די אויסגעצייכענטע איז יקותיאל יודא טייטלבוים, סאקמער רב א ליידיגייער וואס האט נאך זיין לעבן נישט געלערנט איז געווען א אויסגעשפילטער הונט ביז משה האט זיך מרחם געווען אויף משה טעראריסט ער שרייבט אונטער דער ערשטע יעצט יעקב חזקי גרינוואלד ווי דו קומסט אריין ווייס איך נישט דו האסט דאך דא געשלאגן זאלסט נישט אונטערשרייבן קעגן מיר נאכדעם איז דא שי' רובין אב בית דין דקהילה באבוב פֿאָרטי פֿײַוו. דער זעלבער שייגעץ האט אונטער געשריבן אויף מיר אויכעט, שיע רובין, נאכדעם איז דא אברהם שיע העשל, ביק, מעזשעביצער רב, וואס האט געמאכט אלע מקווה'ס פסול, און איך טראסט אים נישט קיין הכשר, נאכדעם דא צבי הערש מייזעל, דער שאפראנער, כ'האב עס שוין געזאגט, די מייזעל פעמילי, הענאך ברירה שיע, דער שייגעץ גייט אויכעט און שרייבט אונטער, נאכדעם דא מנחם זכריה זילבער, פריימאנער רב, ויושב ראש התאחדות הרבנים. ער טרעפט מיך אמאל אין די גאס זאגט ער, אפשר קען מען זיך איבערבעטן? זאג איך, ניין, נישט אינמיטן די גאס, שרייב ארויס א צעטל, זאגט ער, און דאס קען ער נישט, איך וויל דיך עפעס פרעגן, אין וואס ביסטו א רב אז דו קענסט נישט? יעצט האבן זיי גענומען חיים הערץ, ווי קומט ער אונטער צו שרייבן? זיך ארויפגעשטעלט מיט איינעם מיט דוד אייכנשטיין דער בורשטינער וואס האט געגעבן נבילות וטריפות פון דעם סטאר וואס הייסט קהילה, אונז האבן מיר אים אפגעשטעלט. און מיך האט אנגעקאלט די אינוועסטערס שווארץ הייסן זיי, זיי האבן געזאגט נעם אונז אראפ מ'וועמיר דיר צאלן, זאג איך אים דו האסט נישט דאס געלט צו צאלן, וועסט אין דיין גאנץ לעבן נישט מאכן וואס זאלסט פארקויפן יעדן טאג נבילות וטריפות, ס'וועט נישט מאכן וויפיל דו דארפסט מיר באצאלן אז איך זאל מיר האלטן דאס מויל. נאכדעם איז דא סרול דוד הארפענעס, סרול דוד הארפענעס איז געווען א נארמאלער מורה הוראה, א נארמאלער מענטש. זייט ער האט אונטערגעשריבן קעגן מיר, איך בין געווען יעצט אין ארץ ישראל אין עטליכע שילן, זאגן זיי זיי האבן געהאט דא די נשמת חיים מיט די גאנצע זאך פון אים, זיי האבן אלעס ארויסגעווארפן. אז ער נעמט זיך אן פאר פעדעפיילס און ראטשקע אין דער חדר פון איינער וואס ער שלאגט זיך פאר סעיפטי פון טשילדרען האבן זיי ארויסגעווארפן אלע זיינע ספרים. ער האט געטענה'ט פאר איינעם ער קען נישט צוריק ציען ווייל ער האט מורא ער האט ספרים אין אלע בתי מדרשים, איז וויל איך דיר זאגן מען האט עס עניוועי שוין ארויסגעווארפן ס'איז שוין נישט געבליבן קיין זכר דערפון, סאו ווי ביסטו יעצט אנגעקומען? ביסט אנגעקומען אין ערגעץ נישט. איז למעשה האבן זיי מיר געזאגט דארטן אז זיי האבן עטליכע שילן ארויסגעווארפן, זיי האבן עס אפילו נישט געטראגן אין שמות, זיי האבן עס געטראגן אין גארביטש. איז ער געגאנגען און האט יעצט ארויסגעגעבן א בריוו אז דער וואס האט א סמארטפאון טאר מען נישט מצרף זיין צום מנין. זאג, שרול דוד, ביסטו אינגאנצן משוגע געווארן? דו לאזט דיך טאקע אינגאנצן פון די אלע משוגעים? דער עולם האט נישט אנגענומען די גזירות, א גזירה וואס דער אין רוב הציבור יכולים לעמוד בה. דער עולם לאכט פון ענק, און ווי מער ער צוצווייטן, אלס שמוציגער וועט עטס אויסזען, מ'טאר נישט א מענטש מצרף זיין צו מנין, ס'דאך א משוגענע זאך קיין קדיש, נישט קיין קדושה, מ'טאר נישט מצרף זיין צו מנין, עטס ווייסט, עטס זענטס אזוי משוגע אז מעדעצינען וועלן ענק שוין נישט היילן. נאכדעם האסטו דא ווייטער אזוי, אנשל כץ, אנשל כץ האט געוואלט אז איך זאל אראפ נעמען משה אלי' טייטלבוים ווייל ער איז א דעת תורה, נאכדעם האסטו שלום אליקים געצל בערקאוויטש א שייגעץ טמא, ער, איך האב בין געווען ווען איך האב געמאכט די מקווה פאר די בני יואל, איז געווען ר' משה מרדכי האט דעמאלטס פארציילט אז ער מוז נעמען א בעל מכשיר פאר די מילך ווייל דער שייגעץ געצל געט שוין א צוויי יאר צו וויפיל א הכשר אויף דבש, און ער איז געוואויר געווארן פון פארמער אז געצל איז קיינמאל נישט דארט געווען, נישט דערלעבט אפילו צו קומען דארט, און דאס איז וואס ער איז, סיגניטשער אן פייל, איך קאל אים אויף וואס האסטו אונטערגעשריבן, זאגט ער איך ווייס וואס איך האב אונטערגעשריבן, וואס מען האט מיר געהייסן.

כ'ווייס נישט פונקטליך ווער. אדער זיי ברענגען אן אשם תלוי. יא, נאכדעם איז דא צבי יששכר דוב כץ, דושינסקיער, עס האבן געהעריג מחלל שבת, איך האב אליין געזען שבת אין די קאנטרי פאר דער עולם איז ארויסגעקומען, ער האט געדארפט האבן די באנגעלאוס ווי מען זאגט ס'זאל זיין פערטיג במחובר לבנין העלפן נישט די אלע גימיקס און מען האט געארבעט פארוואס ביי אים איז געווען א הפסד מרובה דאס איז דער יששכר דוב כץ יעצט איז דא א גרויסע מצוה אז מען זאל ארויסהעלפן פאר די חברה. זייער פיין. כ'האב געוואלט וויסן אויב די מצוה איז אזוי גרויס וואס העלפט מען נישט ארויס דא אין אמעריקע קיינעם? וואס איז דער ארץ ישראל'דיגער ווייל ער זעצט זיך אראפ אין פראנט פון א באס און רעדט ענק איין אז מ'האט געכאפט פיר פאליס האבן געמוזט כאפן א מענטש און אים אוועקטראגן ווייל ער האט זיך נישט געוואלט שטעלן אין גיוס וואס דאס איז שקר. נו, פארוואס זעמער אונז ווייניגער פון דעם? פארוואס ביי אונז קיינער קוקט זיך נישט אום אויף. א מענטש וואס האט נישט חתונה צו מאכן. קיינער קוקט זיך נישט אום אויף א מענטש וואס האט נישט אויף פסח צו מאכן. וואס איז געשען? פלוצלינג די ארץ ישראל'דיגער איז געווארן דער גרויסער רחמנות? הערטס אויף מיט די שטותים. דאס וויל איך דער עולם זאל וויסן. דאס איז אלעס א פעיק, פאוני פראוד. ס'איז אזוי אמת ווי דאס וואס זיי האבן אונטערגעשריבן קעגן מיר אויכעט. געדענקט זיי האבן אונטערגעשריבן אז ס'איז מניוולת, מניוולת. היינט קומט יעדער ארויס יא, מי טו, יעדער איז געווארן מאלעסטעד און אלעס איז געווען מניוולת. און דו מיינסט זיי מ'עט קענען דערשטיקן. יעצט מ'קוקט

ווייניג. זיין טאטע האט מיר אמאל געזאגט, זיין טאטע האט עס געזאגט ברבים, כ'האב געוואלט ער זאל זיין א רב, אבער נישט ער זאל מתיר זיין אלע איסורים שבתורה. נאכדעם איז דא אהרן מאיר לאבין דער באלחובער, ער מאכט שטרות, ער איז אין די לאבין פעמילי, נעבעך משוגענע חברה אין קאפ, קראנקע פיפל. נאכדעם איז דא ר' חיים מנשה פרידמאן, וויפיל ער פארשטייט היינט וואס גייט פאר ווייסט מען דאך אלע.

האט אפאר דאלער מיינט ער טוט מיט יעדן רב וואס ער וויל, און שיע יענקל האט אונטערגעשריבן אויף מיר, שיע יענקל דו הונט וואס דו ביסט, די מקווה איז געווען פסול און איך בין גערעכט געווען, מען האט געבויעט א נייע מקווה, דו הונט דו כלב טמא דו, דו מיט דיין טאטן, ואתה ובית אביך תאבדו, איך בין יעצט געווען אין מירון, כ'האב געזען ווי גאנץ חסד לאברהם אין מירון איז צוגעשפארט, ס'איז נישט דא קיין קינדער, עטס זענטס גנבים גזלנים. ער איז געגאנגען אונטערשרייבן אויף מיר אז מיין האטליין איז מניוולת, שיע יענקל דו מנוול דו דו לאולייף דו מיט דיין טאטן בן כבוד קדושת אדמו"ר מסקולען שליטא, עס איז אנבעליוועבל וואס זיי האבן דא געטון, נאכדעם איז דא אפאר נייע חברה, עס איז דא אריה ראזענפעלד אויכעט א דיין. און אויך דא חיים יענקל טויבער, חיים יענקל טויבער איז א דיין אין שערי ציון אין באבוב, פארשטייסט? ער גייט אויך אונטערשרייבן, זאג, דיין שווער האט אויך אונטערגעשריבן אויף מענטשן, אררייט אויף מיר האסטו טאקע נישט אונטערגעשריבן, אבער שרייב נישט אונטער מיט די סאטמארער חיות, זיי האבן דיין שווער אויך גערוידעפט, איך געדענק ווען דיין שווער איז געקומען אויף ווילימסבורג האט ער געכאפט פון די שקצים שטויסעס, איך געדענק עס, און נאכדעם האסטו דעם אלטן גראבן אנגעפרעסענעם חיים פלאר.

ווייל די ס'דאכט זיך דער האט געמוזט ארויסזאגן און מ'האט זיך קריעה געריסן, דער צווייטער האט געזאגט אזוי ווי יענער, דער ערשטער אזוי ווי כ'האב געהערט. איך שייגעץ דו, דו האסט דן געווען דיני נפשות, דו האסט מיך גענומען ווייל די סאקמערע חיות האבן דיך נישט געלאזט און דו וועסט גיין אונטערשרייבן קעגן מיר? דו רשע דו, דו שייגעץ דו חיה וואס דו ביסט. און נאכדעם איז דא דער חיים לעזער פרידמאן, חיים לאזער פרידמאן, דער טענקער, ס'איז דער בהמה. האט ער זיינע זין גייען שרייען פאר פרויען און ביים עירוב גייען זיי שרייען, כ'האב אים געזאגט נעם א גוטן דזשאב פאר דיין זין, און נאכדעם האסטו מאיר הורדוס הודרס טודרס זילבער האט אויך אונטערגעשריבן, ס'איז די זעלבע אונטערשרייבערס, די זעלבע משוגעים, יצחק אייזיק מנחם אייכנשטיין, דער גאלאנטער וואס האט געשטופט אין אחור פאר איינעם אין זיין מקווה יעדן צוועלף אזייגער פרייטאג, און נאכדעם האסטו כסיל יודא פיליפס, ער קען אריין צילן אין לאך אריין, אין תחת אריין, פאר דעם

און ער איז נאך א אבעסן פון קיטל. יעצט כ'וויל זאגן פארן עולם א זאך. כ'האב אויך שוין אסאך זאכן דורכגעבראכן, די סעקס און נאך זאכן. פאר פורים האב איך געזאגט מ'זאל נישט געבן פאר א רב וואס האט אונטערגעשריבן קעגן דעם סמארטפאון. און ווייסט וויפיל רבנים האבן מיך אפגעקאלט, דו ביסט משוגע, דו האסט אונז אונטערגעהארגעט די פרנסה. זאג איך אים, געס וואט? פאר פסח גיי איך זאגן אז מ'זאל נישט געבן פאר קיין רב צו פארקויפן דעם חמץ, ווייל דו דארפסט דאך אים געבן א טיפ, טאמער האט ער אונטערגעשריבן קעגן דעם סמארטפאון. אונז זעמער נישט ענקערע בהמות. עטס ווילטס קומען מיט כח? אונז האמער מער פאוער, אונז זעמער א גרעסערע מעדזשאריטי, אונז לאכמער פון ענק. דער וואס האט געמאכט דארטן די קארטלעך, אלע רבנים זענען ארויס קעגן אים, כ'הער זאגן ער האט קענסער, ער וועט פייגערן זיין א שיינע ריינע כפרה, אויסלערנען די קינדער צו זיין אזא ספענדער? ווי איז דאס געהערט געווארן? ס'איז נישט אזא איסור ברור. עניוועי, איז למעשה כ'וויל יעצט מאכן א נייע זאך רבותי. טאמער זעהט איר א חסימה פון א רב, נישט קיין חילוק אויף וואס, זאלט איר דעם רב נישט מעודד זיין, נישט רופן צו קיין ברית, נישט רופן צו קיין בר מצוה, נישט רופן צו קיין חתונה, נישט געבן קיין מתנה ווען דו מאכסט א שמחה, זאלסט אים איגנארירן כמאן דליתא דמי, דעמאלטס גייען זיי זיך אויסלערנען אז ווער איז באלעבאס אין שטאט, אונז זעמער באלעבאס, נישט די רבנים, זיי האבן קומען אזוי ווי די אמאליגע רבנים מיט די הענט אויסגעשטרעקט און זיי האבן בעגן אז מען זאל זיי געבן אפאר טאלער. מען זאל זיי לאזן פייגערן פאר הונגער, ווער זענען זיי זאלן אונטערשרייבן? ווער האט זיי געשטעלט דערויף? איך זאג נאכאמאל פארן עולם, איך מאך יעצט נאך א מישען, און יעדער זאל פאלגן, איר זעהט א רב וואס ער האט אונטערגעשריבן אויף עניטינג, נישט קיין חילוק צו קעגן נחום ראזענבערג, צו ער האט אונטערגעשריבן קעגן אויף בגדי ישע, וואטעווער ער האט אונטערגעשריבן, אויב ער איז א רב וואס ער קען נישט רעזיסטן אז ער זאל נישט אונטערשרייבן, אדער ווייל מען אפערט אים געלט אדער ווייל מען סטראשעט אים, איז ער נישט דיינס א רב, דאונט קאל.

פאף נישט! זעץ דיך צו די גמרא! שטייסט? ער קען נישט שלאפן! א נייע מעשה! ס'זענען צוויי גבירים אים שולדיג אויסצולייזן מיט אפאר מיליאן צוויי, באלד צוויי מיליאן צו אנדערטהאלב מיליאן דאלער. אונז גיימער זיך אפשאקלען פון די אלע שקצים. אונז האמיר נישט פון זיי גארנישט עניוועי. און ביי יעדע ערנסטע דיסיזשען איז נישט דא מיט וועם צו טיש צו גיין. ס'קומט דא ביי די ברית מילה. יעדער האט מורא צו רעדן. איך האב צוגעקאלט היינט די גרעסטע צייטונג דא אין ניו יארק, כ'האב זיי געזאגט זאלטס וויסן, ס'איז די זעלבע שייגעץ שטיק וואס איז פארגעגאנגען מיט די סעקשועל אביוז, די זעלבע גייט פאר מיט די ברית מילה, אויב עטס געטס נישט ארויס ווער די מוהלים זענען, וועט דער עולם אויפהערן צו מאכן מציצה בפה, זיי מאכן עס אזוי געשיקט די מוהלים, כ'האב גערעדט צו אפאר, זיי מאכן עס אזוי געשיקט, זיי געבן זיך א בייג צו לעבן די ערוה דארט. און גיב עס א וויש אפ און א גוטן טאג. די תורה גייט ווערן חרוב ווייל די רבנים זענען שקצים. זיי האבן מיר געזאגט עטליכע מוהלים וואס איך וועל מיך גיין איינשטעלן מיין לעבן, איך וועל מאכן מציצה בפה און דאס קינד קען האבן הערפיס, און די זעלבע שרייט דער טאטע, איך וועל געבן אז א רב זאל מאכן מציצה בפה ווען ס'דרייען זיך ארום אזויפיל הערפיס אין די גאס, דאך א האלבע שטאט זענען נואפים עניוועי, און דאס קומט פון דעם, און דאס קומט ווייל מיר היטן שאפ מידות. אזוי ברענגט מיין זיידע פונעם חידא. מיין זיידע איז געווען דער ר' אנטשל דער שוחט און דער מוהל וואס ער האט געמאכט דעם ספר זכור הברית. ניין ניין ניין עטס גיימיר זיך נישט לאזן, עטס האטס פעקטס, פאקטן, עטס האטס זאכן וואס עטס קענטס באהאלטן, עטס ווילטס עס נישט שערן מיט אונז, גייטס אין דר'ערד. סימפל. וואס איז געווען חסידות? חסידות איז געווען, ס'איז געווען רבנים, ס'איז געווען זייער קאראפטעד, ס'איז געווען גאנצע בית דין שטיבלעך, ס'איז געווען פיל מיט קאראפשען און נאכאמאל קאראפשען און נאכאמאל קאראפשען. איז געקומען דער הייליגער בעל שם און ער האט עס געגעבן א באסט אויף אז מ'האט ארויסגענומען דעם פאוער פון די רבנים. באט צו וועם האט ער עס איבערגעגעבן? צו קיינעם נישט. ס'איז געווארן דער פאוער פון חסידות איז געווארן אזא פאוער אז ס'האט אונטערגעברענגט די תורה מיט מיטן חסידות מיט אלעם אינאיינעם. קוקטס אן היינט. אהרן און זלמן לייב זענען די גרעסטע צוויי רעבעס אין שטאט, וואס האבן א היסטרי אז זענען געווען נואפים, גנבים, גזלנים, געגאנגען אין ערכאות, און יעדער האט מורא צו רעדן א ווארט. נישט אומזינסט האט די רבי געשריבן. די רבי האט געשריבן אז נשתכח דרך הבעל שם. די חסידים האבן אים זייער געארט. האט ער זיך געזאגט, ר' אהרן סטראשעלער האט א ספר און ער ברענגט די זעלבע זאך. ער ברענגט.

פאפירן זאלסטו נישט האבן געפארן. מיר האט דערציילט דא א גרויסער רב, ווען רבי יעקב יוסף איז אוועק דער סקווער איז מען געקומען אים סטראשען אז ער וועט נישט קומען צו דוד'לען עס זיין מען וועט אים וויי טוהן זאגט ער הער אויס איך בין א איד א רב איך וואוין אוט אוו טאון ער האט געוואוינט אין פאר ראקעוועי איך האב נישט קיין מורא פאר ענק און איך האב מיט ענק גארנישט און די אידן וואס דאווענען ביי מיר אין שול גייען נישט אוועק גיין ווייל עטס וועטס עפעס זאגן און איך האב ענק טיף טייער אין דר'ערד האבן זיי אנגעהויבן אבער אונז קענמיר דיר אפרעדן שידוכים. האט יענער אים געזאגט ווייסטו וואס, רעד אפ, שוין לאנג חתונה געמאכט די קינדער, אבער ביי די אייניקלעך, דאס איז אזא קראנקהייט די גאנצע זאך, שידוכים און מ'זאל אפרעדן, און דאס אלעס מעג מען, און דאס איז אונזער דרך הבעל שם, דער אור שבעת הימים וואס דאס וועט אונז באגלייטן ביז משיח'ן. דער רבי האט געזאגט אז משיח וואלט שוין געדארפט קומען, נאר אזוי ווי ס'איז געווארן מ'האט גענומען א מדינה, האט מען ארויסגעשטופט די גאולה. איז די יארן וואס אונז לעבן מיר היינט, דאס הייסט באראוד טיים. דאס איז נישט פשט אז דער דרך הבעל שם גייט אונז באגלייטן ביז משיח'ן, ווייל משיח וואלט שוין געדארפט לאנג קומען, מ'האמיר עס ארויסגעשטופט. איז דאס וואס עטס מוזטס וויסן. טוטס נישט פעלטשעווען היסטערי, און ברענגטס נישט אריין די אלע גרויסע הויעכע בחינות אין א פלאץ וואו ס'איז נישט דא קיין טראפ תורה און יראת שמים. נישט דא קיין טראפ תורה און קיין יראת שמים. דעטס איט. עניוועי. איז דאס איז געשען פון די אלע גרויסע הויפן. אלעס, כולם סר יחדיו, אלעס איז אוועק פון אידישקייט, צו ס'איז דער גרויסער הויף בעלז, צו ס'איז דער גרויסער הויף פאפא, צו ס'איז דער גרויסער הויף סאטמאר, צו ס'איז דער גרויסער הויף דושינסקי, יעדער טוט וואס ער וויל. יעצט איך רעד נישט פון דעם אז מ'נעמט געלט פון די מדינה צו נישט, איך רעד נישט פון די איסורים, איך רעד פון משכב זכור, יעדער האט עס געטון, איך בין ארום געגאנגען צו יעדן זאגן אז מ'טאר נישט, האט יעדער געזאגט דו ביסט דאך אין חרם, ממילא איז וואס? אקעי, איז נניח איך בין אין חרם, איז וואס? טוסט עס נישט, איז דער פשט אז מען טוט נישט מכשיל זיין קינדער, נאר דאס איז חסידות, אווער ענד אבאוו די תורה, אווער ענד אבאוו חס ושלום פונעם אייבערשטן, און מען טוט וואס מען וויל. אין חסידות איז דא היינט די קינדער וואס מען געבט זיי אריין אין די אין די קינדערגארטן, אלע תלמוד תורה'ס נעמען פון דעם, יעדער איז נהנה פון דעם. כ'וויל ענק זאגן ווי ווייט, קוקט אהער, ס'דא א מוסלאמישע ארגאניזעישאן וואס האבן באקומען אכט הונדערט טויזנט דאלער, פון די גאווערמענט, זיי האבן עס ריפיוזד, פארוואס? ווייל זיי האלטן נישט פון טראמפ, זיי האלטן אז טראמפ איז אן אנטי מוסלים און פארטיג, מענטשן זאגן אפ גרויס געלט פאר ווייניגערערע זאכן ווי אונז וואס אונז זעמער שמע ישראל השם אלקינו השם אחד, און בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, און דארט לערנט מען אז ס'איז דא נאך א וועג צו טראכטן וויאזוי ס'האט זיך באשאפן די וועלט, ס'איז געווען די ביג בענג, און. ס'איז בכלל נישט קיין שמע ישראל און דעטס איט. און דאס טוהן מיר אונז ביי אונזערע תלמוד תורה'ס און אין די מיידל סקולס פאר קינדער וואס דער מח איז זיי ריין און צלול וואס זיי זענען געווען די ערבים פארן אייבערשטן פאר די תורה, זיי איז מען מטמא נאר פאר אפאר טאלער. יעצט איז אזוי, צו וועם גייט די פאר טאלער? צו די מנהלים, ס'געווען יעצט אין ארץ ישראל, מ'האט געגעבן, די מדינה האט געגעבן פאר יעדן מלמד א באנוס, געגאנגען די מנהל האט עס צוגענומען, ער האט אפילו נישט פארציילט, מ'האט עס געכאפט, אבער עס איז אזא רשעות, ווער באקומט עס? באקומט עס אהרן זלמן לייב מיט די משפחתו, און דעטס איט, באקומען נישט קיין נארמאלע מענטשן, די ארבייטערס קריגן דאס נישט, און אונז מוז מען צוקוקן ווי מ'שמד'ט אויס אונזערע קינדער. כ'וויל אייך זאגן איף יו קאם טו טינק אוו איט היטלער איז געווען א צדיק יסוד עולם קעגן אהרן און זלמן לייב און קעגן פאפא רב און קעגן די אלע שקצים וואס זיי נעמען די פראגרעמס וואס האבן זיי געטון זיי האבן גענומען א איד זיי האבן אים געהארגעט איז ער געווען ערליך האט ער געשריגן שמע ישראל איז ער נישט געווען אזוי ערליך האט ער נישט געשריגן שמע ישראל אבער דאס איז עס א וואן טיים דיעל דא שמד'ט מען אויס די נעקסטע הונדערטער יאר אלע דורות. ווייל אז דער טאטע איז נישט ריין איז דאס קינד נישט זיין ריין, ער האט נישט אין אים קיין אמונה שלימה, און יעדער האט געפירט דא א סדר א פה סח פי מיט רעדן פון אייבערשטן בייבערשטן, כ'האב נישט געזען איין קינד זאל זיך אויפשטעלן און זאגן טאטי מ'לערנט מיט אונז מיני סקווירא, טאטי ווען ס'קומט די עקזעמינערס צו אינספעקטן נעמט מען אראפ בראשית ברא אלקים, דאס האט קיינער נישט געטון, ווייל דאס קינד ווייסט אפילו נישט אז מ'טאר עס נישט, אז דאס איז אלץ מיני סקווירא. און יעדן איז גוט, ער ווייסט זיך לענגסט זאגן, ס'איז אים גוט, דעם אייבערשטן איז אויך גוט. נאר הי ו לעפס לעסט לעפס בעסט, דער אייבערשטער האט געגעבן אזא שמיץ אראפ דעם גאנצן כלל ישראל, אזוי ווי ער האט געטון ביי די צווייטע וועלט מלחמה. נאר קיינער זאל נישט שרייען, רבונו של עולם וואו ביסטו? דו ווייסט וואו איך בין? כלום יש מי שירוצץ מוחו עלי? ווען איין איד וואס ער לויפט נאך ארום אין אלע סקולס, רבונו של עולם אונז האמיר דיך נישט ארויסגעווארפן, אין גאנג, און די פאפענער שקצים, זיי האבן אים אנגעגאסן מיט וואסער, און ער סוט זיי, און זיי קומען נישט, זיי ציען, נאנאנאנאנא, זיי ציען און ציען ביז זיי באצאלן די פרייז. דר'ערד ליגערס. יעצט, א איד קאלט מיך אפ אז ער האט נישט געהערט קיין קריאת התורה, ער האט נישט געדאוונט געהעריג, ווייל ער האט מיך אויסגעהערט, ער האט געזאגט ער האלט אז מען דארף וואטשן די קינדער, ער האט געזאגט פאר זיין רב הער מיך אויס, מיך אינטערעסירט גארנישט, איך וויל וואטשן די קינדער ביים ליינען, און ער האט אייגענע קינדער. אויך, און ס'איז געווען א גאנצע זאך ווייל ער האט נישט געקענט דאווענען געהעריג אויך נישט, שוין, בקיצור זאגט ער מיר אז ער האט א גרויס הנאה וואס ער האט געטון, נאר ער וויל וויסן צו ס'איז טאקע ריכטיג אז ער מעג וועגן דעם מבטל זיין תפילה בציבור, זאג איך אים לאמיך דיר עפעס זאגן, וויל דיך אויסלערנען עפעס, ס'איז נישט דא נאך אזא זאך ווי צו העלפן פאר א פרעמדן מענטש און פאר אן אנדערן מענטש, און בפרט נאך פאר קינדער וואס זענען העלפלעס. ממילא האב איך אים געזאגט האסט געטון די גרעסטע מצוה, יעצט בפרט נאך מען זאל מציל זיין תינוקות של בית רבן דאס איז די וויכטיגסטע זאך, האב איך יענעם געזאגט אז דו האסט נישט געהערט קריאת התורה איז אויך נישט געפערליך, דאס איז דיין קאנטריביושען וואס דו געסט פאר כלל ישראל, יעצט ווען א מענטש ווען ער וויל העלפן פאר אן אנדערן מוז ער אביסל מוותר זיין אמאל. און איך האב אים אזא פרעג געטון און זאג מיר ס'האט זיך געלוינט זאלסט וואטשן די קינדער? זאגט ער כ'וועל דיר זאגן דעם אמת, אז ס'איז געקומען טאקע עפעס אן עלטערער בחור און ער האט געזען קינדער שפילן זיך האט ער זיך אפגעשטעלט ער האט זיך געוואלט שפילן מיט זיי בין איך צו אים צוגעגאנגען און איך האב געזאגט זאלסט שוין פארלאזן דאס פלאץ ווען נישט רוף איך די פאליס אום יום טוב. רוף איך די פאליס הייבט ער אן צו לאכן האסט דאך אפילו נישט קיין פאון זאגט ער דאס איז דיין פראבלעם? איך האב אלעס זאגט ער איך בין פון די שומרים און פון די הצלה און איך האב מיט מיר מיין טעלעפאן נו ער האט ארויסגענומען דעם פאון און יענער האט געזען אז ס'איז סיריעס ביזנעס קודם איז ער אוועק פון די שול. וואו ער איז געגאנגען? דארטן וואו ס'איז דא א רב וואס ס'אינטערעסירט אים נישט אז מ'מאלעסט קינדער אין זיין שול. ס'איז געווען א מורא'דיגע געווינס, ווייל די חזירים גייען זיך אויסלערנען איין זאך. מ'האט געליטן פון זיי אלע יארן, אונז שלאגן מיר זיך יעצט צוריק. די גרעסטע חזירים זענען די רבנים, פון זיי האבן מיר געליטן דאס מערסטע, אונז שלאגן מיר זיי אויך צוריק. אונז מאכן מיר זיך נישט צו טון וויאזוי ער הייסט און וואסערע א רב ער איז. ביי אס איטס נאטינג, איט דאזענט מיען עניטינג, יו טאטש א טשיילד יו פעי די פרייז. ברוך השם כ'האב הנאה, זאגט מיר יענער אז ער וויל עס טוהן יעדן שבת, זאג איך אים זייער גוט, ווייל מעביר סדרה זיין קענסטו אויכעט אין לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור, פרעגט ער מיך מען מעג דאס טאקע אזוי טוהן, זאג איך, איך וויל דיך פרעגן, די הצלה טוט עס נישט, פארוואס האלטסטו אז ווען דו ביסט א הצלה מעמבער מעגסטו עס טוהן? און צו וואטשן א קינד איז נישט אזוי וויכטיג? זאגט ער אך יעצט האסטו מיך אויפגעקלערט, צו וואטשן א קינד איז דאך פונקט אזוי וויכטיג, איך וויל דיך פרעגן א שאלה, דאס קינד מוז חלילה שטארבן, צו ער מוז אריינגיין אין א דעינדזשערעס מעדיקל סיטשועישאן, נאר דעמאלטס מעג מען אים העלפן? ענד האו אבאוט פריווענטשן? די וועלט זאגט אן אונס אוו פריווענטשן איז א פאונד אוו קיור, סאו פארוואס זאל פריווענטשן נישט זיין אזוי וויכטיג? זאגט ער אך, דו ביסט גערעכט. איך האב הנאה, איך האב, איך האב אים געזאגט, ווער ס'וויל מיט מיר רעדן לאגיש צו הלכה'דיג צו וואטעווער דעי וואנט טו טאלק, בין איך מסכים צו רעדן, כל זמן ס'ווערט נישט קיין עזות פנים, ווייל די אלע גארביטש וואס עטס האטס דא אפגעטון אלע יארן איז געווען ווייל עטס זענטס עזות פנימער, נישט ווייל עטס זענטס גערעכט געווען צו זענטס א מערהייט, זענטס עזות פנימער, יעצט האט מען זיך אונז אויסגעלערנט אונז מיט די זעלבע עזות פנים, און גיי מיר פלעט אריין אין די וואנט אריין באט יור נאט גאנא ווין. שוין, דאס איז אויכעט געווען אן אטשיוומענט. האט ער געוואלט זאגן, יונגערמאן, דו מיינסט אז מיין צייט איז נישט וועליובל? דו מיינסט אז איך בין א ליידיגייער פון די גאס? געזאגט, איך געב אויך אוועק פון מיין צייט זייער אסאך צייט אז די קינדער זאלן זיין סעיף. ס'איז נישט געשען פון זיך אליינס, ס'האט גענומען יארן ארבעט, שעות רעדן און אויפקלערן דעם עולם, און ביז דער עולם איז געקומען צו א פונקט וואס מ'האט היינט נישט קיין מורא צו רעדן דעם אמת. סאו מיין צייט איז אויך זייער וויכטיג און איך געב מיר אוועק פון מיין צייט, קיינער באצאלט מיר נישט פאר דעם, כ'מיין אויף יענע וועלט וועט דער אייבערשטער באצאלן, וויאזוי האט מיר מיין טאטע זכרונו לברכה געזאגט, אויף דעם קען דיר קיינער נישט באצאלן אז דו ביסט מציל די אידישע קינדער,

געהאט. און וועגן דעם טאקע איז דער כנגד אזוי גרויס, שיביתי השם לנגדי, דו ווילסט זען וויפיל שיביתי השם ס'ליגט דא, קוק אויפן כנגד וועסטו אלעס זען. יעצט כ'האב געוואלט רעדן אביסל וועגן הכשרים, דער עולם איז דאך שוין נישט היינט משוגע, איך ווייס למשל ווען איך האב אנגעהויבן מיין האטליין, כ'האב גערעדט וועגן סעקשועל אביוז, אלע יונגעלייט וואס זענען געווען ביז פערציג, די האבן מיטגעהאלטן מיט מיר, נישט זיי האבן נישט געקענט מיטהאלטן עפנטליך ווייל די רבנים זענען דאך געווען מורא'דיג דערקעגן, אבער זיי האבן מיטגעהאלטן.

סעקסואל אביוז, דער עולם האט געוואלט וויסן וואט רילי העפענד, און מ'האט געזען ס'איז געשען, און די אלטע האבן נישט געקענט פארשמערצן די ווייטאג אז זיי האבן דאס צוגעלאזט און זיי זענען נאך געווען שותפים וואס האבן עס געטון אויכעט, מילא האט מען געזאגט נחום ראזנבערג משוגע און צעדרייט, וואטעווער יו וואנטעד טו סעי האסטו געזאגט, איט דאזענט רילי מעטער, די יוגנט האלט מיט, די זעלבע אויכעט, איך וויל רעדן צו די יוגנט אביסל וועגן כשרות, לאמיר פארשטיין וואס דא גייט פאר, דער באטער רב שעכט אין זיבן פלעצער אין די וועלט, געלט און אלעס איז כשר? באלאוני! די שוחטים זאגן מיר קלאר, מען לייגט אויף זיי לחץ, זיי פארן אוט אוו טאון, זיי זיצן אין בענק אין א היים א גאנצן טאג, זיי האלטן אינמיטן שעכטן, זיי דערמאנען זיך פון די ווייבל מיט די קינד, ס'איז אזא מין אומגליק וואס דא גייט פאר, עס איז נישט דא דאס גלייכן, אז מ'וויל מען זאל שעכטן דארט אוט אוו טאון אין אייאווא, זאלן זיי אלע אהינמופן און דארט וואוינען, מאכטס א שטאט, נאר דאס וויל מען נישט טון, ווייל ווען דער עולם פארט אוועק, כ'מיין מיטוואך נאכט צו.

און איך האב עס געזאגט אויפן האטליין, האט מיך איינער אנגעקאלט ער האט געהאט די זעלבע אינצידענט, ס'איז נישט קיין ספק, מען געבט אונז צו עסן טרייפות פון אלע זייטן, קיינער קערט נישט, יעדער האט מורא צו עפענען דאס מויל, פונקט ווי מען האט מורא געהאט ביי סעקשול אביוז, יעדער רב וויל נישט בולט זיין, זיי רעדן זיך איין אז זיי טוען גוטע שידוכים אזוי, איך וויל דיר עפעס זאגן, אויב דו ביסט זיך משדך מיט א רב האסטו זיכער פיפטי פערסענט טשענס אז זי איז שוין א שטיל אז גואל. וויל איך זאגן א שיינע תורה וואס איז מיר בייגעפאלן פסח ביינאכט. מיר בייגעפאלן א מורא'דיגע זאך. אברהם אבינו איז געגאנגען שעכטן זיין זון. וואס האבן אים זיינע גוטע ידידים געזאגט? אברהם, טו עס נישט. ס'איז נישט גוט אז דו טוסט עס, ווייל קוק אהער, דו גייסט שעכטן יצחק'ן פיין, ס'וועט נישט בלייבן פון אים גארנישט, נאו פראבלעם. אבער דו האסט דאך א זון ישמעאל. וועלכער מענטש וועט וועלן חתונה האבן מיט זיינע קינדער? וועלכער מענטש וועט וועלן מיט אים חתונה האבן? א מיידל האט מורא, מארגן וועסטו קומען זאגן, דער אייבערשטער האט דיר געהייסן זאלסט. שעכטן די שניר וואס וועסטו דעמאלטס טוהן, איז אלע לאגיקע געווען אז אברהם אבינו זאל עס נישט טוהן, אברהם אבינו געזאגט הער אויס איך הער וואס דו זאגסט נאר דער אייבערשטער האט מיר אזוי געהייסן און אזוי וועל איך טוהן קעגן די גאנצע לאגיק, זאגט רש י אז ווען ער איז צוריק געקומען פון הר המוריה פון שעכטן זיין זון יצחק, צו שעכטן צו פון ערוב שעכטן וואס זאגט רש י מען האט אים יעצט מבשר געווען אז רבקה געבוירן, יעדער האט אים געזאגט אברהם גייסט שעכטן דיין זון, דו ווייסט וויאזוי דו וועסט אויסזען אין די גאס, ווער וועט זיך אפילו וועט זיך וועלן מיט דיין אנדערן זון משדך זיין, יו אר א פלעיד אוט מען, און קוק האסטו דא דעם זון, ער איז זיבן און דרייסיג יאר, פארוואס איז ער נאכנישט געווארן קיין חתן, ווייל דו לויפסט ארום זאגן ס'איז דא א באשעפער מיט א מעשה מיט א בוידעם, קיינער איז נישט אינטערעסירט אין די זאכן, קיינער איז נישט אינטערעסירט היינט אין דעם, מען לאכט פון דיר, במילא זאלסטו דאס נישט טון. האט אברהם אבינו געזאגט, איך פייף אן די גאנצע וועלט, איך טו וואס דער אייבערשטער הייסט. פארוואס איז טאקע יצחק נישט געגאנגען א שידוך? ווייל הערשט דעמאלטס איז געבוירן געווארן זיין זיווג. אין זוהר ווערט געברענגט נאך מער, דעמאלטס האט דער אייבערשטער אראפגעשיקט די גרויסע נשמה קדושה פון רבקה אמנו, שטייט ותצחק שרה בקרבה, ס'איז דא אין דעם א גרויסער סוד, דער שלא הקודש ברענגט בקרבה די אותיות רבקה. שרה אמנו האט נישט פארשטאנען, וואס מאכט מיך דער אייבערשטער יונג, איך בין הונדערט יאר אלט, ניינציג יאר אלט, זאָ, יעצט זאָל איך גיין האָבן קינדער, האָט איר דער אייבערשטער געוויזן, פון דיר דאַרף אַרויסקומען אַזאַ צדיקת ווי רבקה, ותצחק שרה בקרבה, וואָס האָט זי געזען די הייליגע נשמה רבקה. סאָ די אַלע זאַכן, וואָס דער עולם רעדט איין, אַזוי מיט אַזוי, איז אַלץ שטותים מיט הבלים. יעצט צוריקקומען דאָ צו אונדז. יעדער רב האָט מורא צו עפענען זיין מויל, דו ווילסט עפּעס וויסן? יעדער פרעסט טרייפות אויך, ווייל קיין שום רב האַלט זיך נישט צוריק. כ'האָב אַמאָל מסביר געווען, ס'איז געווען דאָ אַ סטאָר, כ'וויל נישט זאָגן זיין נאָמען, ווייל אויף די עלטער האָט האט ער גענומען א הכשר, פארקויפט פלייש, נישט געהאט קיין הכשר, איך פלעג אים אלץ זאגן נעם א הכשר, פלעגט ער מיך פרעגן צו וואס פעלט עס אויס, זאג איך אים הער אויס, א מענטש לעבט נישט אייביג, העסט אנקומען אויפן בית דין של מעלה, העסטו זאגן ליסן כ'האב געטרייט די בעסט כ'האב אבער געהאט א הכשר, האט ער מיך געפאלגט, ער האט מיר אייביג געדאנקט פאר דעם, היינט האט ער שוין נישט דעם רעסטעראנט אויך נישט, אבער אמאל האט ער מיר מוראדיג באדאנקט פאר דעם, דארפסטו זיין דער בעל מכשיר, עס פעלט דיר אויס צרות, איז למעשה איז אין אזא מין זאך. וואס דער רב טוט עסן טרייפות אויך. ווען דער סיגעטער האט געוואלט ווייזן אז זיין בהמה פלייש איז כשר, און רבי הערשעלע ספינקער האט געארדערט אויף יום טוב א גאנצע זייט פון בהמה פלייש, איז ער געגאנגען און ער האט עס צוריק געשיקט, האט דער סיגעטער אים אנגעקאלט מיט זיין טעראר, ני, דו ברעכסט מיך אונטער? יא, פיין, שיק עס צוריק, איים סארי, און האט עס גראד אריין געווארפן אין גארביטש. דאס איז וואס דא איז געווען, טעראר און טעראר. איז קיין שום רב טרויט זיך נישט עפענען דאס מויל ווייל ער האט א שידוך, לאמיר דיר זאגן. דו ביסט דיך משדך צווישן די רבנישע פיעלד, איז א ביג ביג טשענס אז דאס מיידעלע האט שוין געהאט צוטון מיט איר ברידערל, מיט א שכנ'דל, זי איז שוין נישט קיין ווירדזשין מערי, זי איז שוין א בעולת בעל, סאו וואס לויפסטו נאך נאכן רב? האסט מורא וועסט בלייבן אן א מנין? כ'על דיר עפעס ווייזן, קוק זעהסט מיך, איך האב אויך נישט קיין מנין, דער איז נאטינג ראנג אז דו בלייבסט אן א מנין פארן אייבערשטנ'ס וועגן, בלייבסט אן א מנין ווייל ביסט א שייגעץ דאס איז אן עוולה, אבער דאס איז פאר א גוד פורפעס, ווי אזוי האט יענע פרוי מיר געזאגט, הרב ראזענבערג, איך בין נישט זיכער וואס דער אייבערשטער וויל פון אייך מער, אייער האטליין צו אייער תפילה בציבור. איר האט געראטעוועט מיין זוהן זאגט זי מיך, איך האב געראטעוועט צענליגער מענטשן האלט אין איין קומען, עניוועי איז למעשה קיינער זאגט נישט קיין ווארט, יעדער לאזט יעדן פרעסן און מען פרעסט מיט די טרייפה, ס'איז א מחיה. איז איך וויל פרעגן דעם עולם, בהמה זענט איר דאך נישט? מ'האט ענק נאר ברעינוואשט אז דער רבי זכרונו לברכה מיט אזאלכע נארישקייטן וואס מען האט ענק איינגערעדט, אבער בהמות זענט איר נישט. איר האלט אז דער באטערי קען שעכטן אין זיבן מדינות אין די וועלט? און איר האלט אז אלעס קען זיין כשר? יו רילי בעליוו דעט? יעצט שריי איך צו די חברה, ווילסט געבן דעם עולם טרייפות? גא אהעד, איך האב נישט מיט דעם קיין פראבלעם אויך נישט, זאל יעדער יעדער וואטשן וואס ער עסט, אבער טשארדזש כאטש נישט אזויפיל וויפיל ס'וואלט געדארפט זיין כשר, און דאס איז דא דער חורבן, מען נעמט צובראכענע און בלוטיגע אינגעלייט וואס זיי קענען נישט מאכן ענדס מיט, רבותי איך וויל ענק זאגן א סוד, ס'האט מיר געזאגט יעצט א רב פונקט פאר פסח. אין ווילימסבורג האב איך געזאגט איז דא טווענטי פייוו פערסענט גרושים זאגט ער ניין ר' נחום ס'האלט ביי פארטי פערסענט יעדער דריטער אינגערמאן איז גע'גט און יעדער מאכט אן א בעיבי צוויי דריי נאכדעם לאזט ער עס אויפן ווייב וואס איז דען דאס ווייב שולדיג פאר אלע די גוטע יארן אז זי האט זיך געלייגט מיט דיר אין בעט? די חוצפה און די שייגעצ'דיגע איז אזוי גרויס און איך קען נישט בלעימען די אינגערמאן אויך נישט. געזעסן ביים טאטן אין וויינגארטן ער געזעסן אין שיעור ד' ער האט געפעצלט מיט אלע בחורים און אלל אוו א סאדען זאגט. מען אים יעצט גיי באצאל צוויי אהאלב טויזענט דאלער רענט. מיט די צוויי אהאלב טויזענט דאלער רענט וואלט ער זיך שוין געקענט אן עצה געבן ווייל מען באקריגט סעקשאן עיט, אבער מיטן כשר'ן עסן קען מען נישט אן עצה געבן. און וועגן דעם האלט איך אין איין זאגן מען דארף אונטערברעכן די מארקעט. ס'האט מיר דערציילט א איד וואס ער איז געווען אין די עסן ביזנעס. איז אריין צום רעבן און ער האט געזאגט פארן רעבן אז מען קען נישט אויסהאלטן די כשר'ע עסן ס'קאסט אזויפיל געלט. די רבי זאל זעהן עפעס צו טוהן, האט די רבי געזאגט נו וואס זאל איך טוהן אז מיינע אינוועסטערס, מיינע סוחרים ווילן פארדינען זיבן הונדערט פראצענט, קען איך זיי עפעס טוהן? כ'קען זיי זאגן זאלן נישט געבן נאר דרײַ הונדערט פראצענט אבער זיי נישט גייען אריין לייגן געלט, סאו יעדער איז געווען גערעכט, די רבי איז געווען גערעכט, דער אינוועסטער איז געווען גערעכט, און דער עולם קען נישט נאכקומען די גראסערי. האט זיך געעפענט דא א בינגאו, יעצט כ'וויל ענק זאגן, איך גיי נישט זאגן אז בינגאו איז גוט און נישט גוט, איך האלט ס'איז א מורא'דיגער אויפטוה, אבער בנוגע לגבי אז ער ברענגט אריין געפאקטע פלייש פון אורוגוויי פלוצלינג איז שוין דא נאך א שחיטה און פלוצלינג איז שוין דא מיט א סאטמארע הכשר, ביי מיר איז דאס אלעס פול אוו בעלאוני, פול אוו בעלאוני. ער איז נישט קיין גרעסערע צדיק ווי אהרן באטער, נאר וואס די פראדוקטן וואס ער שטעלט צו, למשל די מילך מיט אנדערע זאכן, דאס איז זייער א גוטע זאך אז ער שטעלט צו, די איבערגעפאקטע קענדיס מיט קוקיס, ביי מיר איז דאס טריפה גמורה, אזוי ווי אלע. נאר וואס די זאך איז אזוי, די חברה האבן געבעטן אויף עפעס, כ'מיין ס'איז עפעס א אויל פון גפן, כ'ווייס נישט פונקטליך וועלכע, וואס גפן טשארדזש פארן גראסערי האלסעיל דרײַסיק דאלער א באקס, זיי האבן געפרעגט צו מ'קען דאס דעליווערן פאר פֿערצן דאלער זאל מען עס קענען פארקויפן פאר זיבעצן ריטעיל, האט מען אים געזאגט מ'קען נישט. בקיצור זענען געגאנגען זיי האבן זיך עס אליינס געמאכט און זיי האבן עס דעליווערט פאר פֿערצן פאר די גראסער און זיבעצן איז ריטעיל. אויב דו קענסט נישט אונז קען מיר יא. און ס'איז געמאכט ביים זעלבן מעניופעקטשורער, ביים זעלבע קאמפאני, און מ'פארקויפט עס פאר פֿערצן פאר די סטאר. די גרא אין די האלסעיל און ס'איז פאר זיבעצן איז עס אין די גאס. איז דאס נישט קיין רציחה? אין שולחן ערוך איז דא א דין אז מען מעג פארדינען ביי עסן נאר א זעקסטל. דא האט מען געטון וואס מען האט געוואלט, מען האט יעדן ברעינוואשט, ווען איך בין געווען אין די בחור'ישע יארן איז געווען דא צוויי מים מריבות, איז געווען מים חיים, ער האט זיך געלעקט צו די רעבעצן, האט די רעבעצן גע'אסר'ט מען טאר נישט פארקויפן גארנישט, און נאכדעם ווען די רעבעצן איז געווארן אלט און קראנק, איז אריינגעקומען דער מ. י. איך ווייס ווער ס'הייסט דער אנדערער. מען האט עס גערופן איין מריבות. יעדער האט געוואוסט צו גיין צום רעבן צו די רעבעצן. מען האט געוואוסט ווי צו גיין צו שטופן דעם באטן. ממילא האט מען געקענט דעפראדן דעם עולם ממש בלינדערהייט. איך האב געוואלט אמאל מאכן ס'איז דא הערשי'ס אזויפיל טשאקלעטס. אלע קינדער ווערן אויפגעוואקסן מיט דעם. עמ ענד עמ'ס. בין איך געגאנגען אמאל צו די או. יו. כ'האב זיי געזאגט. הער אויס, איך דארף נישט קיין געלט ביי דיר, איך וויל מאכן חלב ישראל, פרעגן הערשי'ס האט אייגענע פארעמס, ווען ער מעלקט, און דאן מאכן חלב ישראל אריין, אזוי ווי איינער האט געמאכט פאר די קינדער די אייסאמיל, ענפאמיל, איך ווייס ווי עס הייסט, א מורא'דיגער אויפטו, בקיצור האבן זיי אנגעהויבן צו דרייען די או. יו., מען קען נישט, אהער אהין, זאג איך מען קען יא, דו ווילסט נישט, האסט מורא איך וועל מיך אויסלערנען די סיקרעטס, דאס איז וואס דא גייט פאר, קען באשטיין יעדער זאל עסן טרייפות, און מען נעמט גרויס געלט, און מען געבט נישט גארנישט, מען געבט נישט קיין סערוויס פאר דעם. געב כאטש קשר. דאס איז וואס דא גייט פאר יעצט. ער האט געמאכט א שיינע זאך. מענטשן זאגן מיר אז די גראסעריס זענען געווארן ביליגער מיט הונדערט דאלער א וואך אויפן עוורידזש. זיי קענען מער נישט פולן די סטרינגס. עס גייט זיך ענדיגן. און איך האב זיי גע'טענה'ט אז די סוף גייט זיין. איך האב דאך נישט געוואוסט ס'וועט אריינקומען א האלסעילער. האב איך זיי גע'טענה'ט דא גייט זיין אזוי. דער עולם גייט עסן געהעריג טרייפות. דעי דאונט קער. ער מוז געבן זיין קינד אין מויל פלייש מיט אלע זאכן וואס ער דארף האבן, וועסטו אים אפהאקן פון דעם, גייט ער עסן טריפות, און דער עולם האט מיך געלאכט, נחום וואס זאגט נחום, לאמיר דיר עפעס זאגן, נחום איז געווען א נביא, נחום אלקושי איז געווען א נביא, נחום ווייסט וואס ער זאגט, און דער עולם גייט עסן טריפות, דאס גייט זיין דער סוף. קוק דער גרויסער ר' מאטעלע, מען האט אים געזאגט אז די פסח'יגע קאפי קאסט מיט אזויפיל מער, האט ער געזאגט מען זאל קויפן א חמציגע ווייל ס'איז נישט דא קיין חשש חמץ אין קאפי. אזוי האט ער געזאגט, ער ווייסט נישט וואס ער רעדט, באט לאמיר זאגן אז ס'איז אמת, און מ'זאל עס אריינלייגן אין א פסח'יגן באטל, אז דו וועסט לעבן מיט אזא לעבן, ס'קינד וועט זיך אויסלערנען, גייט ער אויך נישט לייגן תפילין, ער וועט זאגן ער האט שוין געלייגט איין מאל א חודש איז גענוג, און אלעס גייט אונטערגיין, און וועגן דעם האב איך אייביג געזאגט, אויב דו האסט א זאך אין א קען וואס דאס איז OU, נישט ווייל זיי זענען בעסער, און די זעלבע שקצים וואס האבן געהאט מיט בעלסקי'ן צו טון א מלחמה, האט געגעבן טרייפענע פלייש אין נוירסינג האום, ווייל זיין איידעם רעכניץ איז געווען דער באלעבאס, ס'איז גארנישט בעסער, נאר ווי שטייט אז איצעלע פומפ? מוז פארדינען דאס געלט. איצעלע פומפ איז א אויסגעפרעסענער שייגעץ וואס האט אפגעטון כל דבר אסור מיט הכשרים און מיט דין תורות. איך טראסט איצעלע פומפן גארנישט. פארברענטע ברעזל פון חמץ טראסט איך אים נישט. מיט זיינע רבנים ארום און ארום. דער עלעגאנטער מיט די אנדערע דארט ארום און ארום. דער שייגעץ פון די מילך קעסטל פון נייטרא. באנטש אוו לאו-לייפס. סאו זאג איך פאר אלע. איך זעה אין די קאנטרי פאלגט יעדער. מען פאלגט שוין דא אויכעט. אויב ס'איז א זאך וואס איז נישט פלייש. פלייש זענען זיי ביידע נישט באגלייבט, נישט די התאחדות, נישט סאטמער, נישט קיינער. אבער אויב עס איז א זאך ווי א קענד גודס, איך זעה נישט פארוואס מ'זאל צאלן מיט דרייסיג פערציג צענט מער א קענט. אז ס'איז דא אפאר שקצים וואס האבן פארנומען די מארקעט, און זיי האבן געמאכט, זיי האבן אויסגעקויפט אלע, למשל די מילכיגע האבן אויסגעקויפט אלע מילכיגס, און זיי טוען רייטן אויפן ציבור. דריי פיר דאלער קאסט א אזא סנעק וואס אפילו א קינד פון א יאר קען מען נישט אנפילן די מאגן דערפון, און דאס קאסט דריי פיר דאלער פארוואס? ווייל ס'נישט דא קיין קאמפעטישן. ווייל די רבנים האבן מורא צו עפענען דעם פיסק, דעטס אלל, מען סטראשעט מיט מאכן קערצער, לענגער, מען האט קיינעם נישט געמאכט קערצער, ווייסט וועם מען האט געמאכט קערצער? שטארק, דעם וואס מען האט נישט געסטראשעט, ווייל דו זאלסט דיך אויסלערנען איין זאך, א הונט וואס ער בילט בייסט נישט, ער איז אויסגעלערנט צו בילן, אז מען האט דיך געסטראשעט מען וועט דיך שיסן זאלסטו וויסן אזוי, ווער ס'וועט דיך שיסן ווייס איך נישט, נאר נישט דער וואס האט געסטראשעט, נישט וועגן די עבירה וואס יענער האט דיך געסטראשעט. און דאס איז א כלל גדול אין יעדע מלחמה, מ'סטראשעט, מ'סטראשעט די רבנים, און מ'נעמט אוועק פונעם עולם דאס בלוטיגע געלט, און וועגן דעם זאג איך פארן עולם, בהמות וואס איר זענט, עטס האטס א ריזן פארוואס עטס וואוינטס אין ווילימסבורג, עטס האטס א ריזן פארוואס עטס וואוינטס אין בארא פארק, ווייל דיין מאמע וואוינט דארט, זאל דיין מאמע דיר באצאלן דעם רענט אויך. דאס העט זי נישט טון ווייל זי האט אליין נישט, און אז זי האט האט זי קוים דורך צו לעבן דעם טאג. איז ממילא דארפט עטס וויסן קלאר איין זאך, ווען א שטאט געט דיר גארנישט, און דו האסט נישט דא קיין שום אינסענטיוו, זאלסטו גיין ווייטער, זוך דיר, דארפסט נישט זוכן דא אין סטעטן איילענד וואו ס'איז די גרעסטע טארא-פעיר פון אלע טראקס און אלע באסעס, גיי נאך א שעה צוויי דריי אוועק, ס'איז דא נארט קעראליינע, ס'איז דא סאוט קעראליינע, ס'איז דא אין אלע זייטן איז דא וואו צו גיין, א בעסערע וועטער, און דאס איז וואס איך זאג ענק, אונז לעב מיר דא און מען רייט אויף אונז. איך בין געווען, כ'האב געמאכט עפעס א מקווה, כ'דענק ערגעץ דאון סאוט, כ'מיין ס'איז געווען אין לאס וועגאס. ס'איז געווען דארטן א גרויסע קאמפעני, א איד א מחלל שבת, איך האב ביי איינעם געמאכט אייז, כ'האב געמאכט קינסט אייז ווייל ס'איז געווען זומער, האב איך באשטעלט ביי איינעם קינסט אייז, פרעג איך אים פון וויפיל פארעמס נעמסטו צאם דיין מילך, זאגט ער פון איין גרויסן פארעם, פרעג איך אים מען קען אריינשטעלן א מענטש וועגן חלב ישראל, זאגט ער זיכער פארוואס זאל מען נישט קענען אריינשטעלן, איז געקומען די OU זיי האבן געזאגט מען ברויך נישט. פארוואס? ווייל ר' משה פיינשטיין שעמט זיך מיט דעם היתר וואס ער האט געגעבן חלב עכו"ם, מען האט אים אויכעט פארדרייט א קאפ. ר' משה פיינשטיין האט ארויסגעגעבן א בריוו אז א ליבאוויטשער מקווה איז כשר, עס האט מיר פארציילט סיי ר' פנחס אהרן וועבערמאן און סיי א איד וואס האט געארבעט אין אפיס. בקיצור, זיי האבן דאך נישט געוואלט אז ליבאוויטש זאל האבן א תקומה, זיי האבן דאך געמיינט זיי וועלן אונטערברענגען ליבאוויטש, איז ער געגאנגען און זיי האבן פארדרייט א קאפ פאר ר' משה און אז די גבירים וועלן אויפהערן צו געבן געלט. ר' משה גענומען דעם היתר און האט עס צוריסן. ער האט געזאגט איך קען נישט אונטערברענען מיין ישיבה. דאס איז געווען רבנים וואס זענען נאר ארויסגעקוקט אויפן געלט און זיי האבן נישט געקענט גארנישט טון. איז ביי ר' משה'ן איז געבליבן אז א ליובאוויטשער מקווה איז נישט גוט. גערעכט, ליובאוויטש לאכט זיך אויס. ווי האט ער געזאגט? ס'איז געקומען דעמאלטס ווען ס'איז געווען די מקווה וואס ליובאוויטש האט איבערגעבויט, מ'האט געבויט א נייע, די גאווערמענט האט צובאצאלט געלט וואס זיי האבן געדארפט האבן די לאנד, און ר' פנחס אהרן איז געווען פארמישט אין דעם. איז דער העלמעצער איז אראפגעפארן מסביר זיין זאל נישט מאכן א ליובאוויטש. מקווה, און ער איז געקומען דארטן, איך ווייס, מיטן שאפראנער רב, מיטן קראטאהנער רב, מיטן קראקערינער, די, די פאר, די, די טייטלבוים, די וואוידעסלאווער, שמוידעסלאווער, אי מער מיט דריי פיר גרויסע בריוון, זיי האלטן אז א ליובאוויטשער מקווה איז פסול. האט ר' פנחס אהרן אים געזאגט ווערי פאוינט, ווערי קליערלי, פאוינט בלענק, איר קענט קומען מיט נאך אזאלעכע פאר רבנים, און איר קענט נעמען דעם גאנצן איסור, און איר שטופט עס אייך אריין אין. תחת אריין, און דא וועט זיין א לבאביטשער מקווה. זאגט ער איך בין א לבאביטשער, איך האב גארנישט מיט די אלע רבנים. נאר איין זאך האט ער יא געטון, וואס אונז האמיר אים דעמאלטס געבעטן, אז ער זאל מאכן אויכעט א לבאביטשער בור, און אויכעט א זריעה מיט השקה. און דעמאלטס איז געווען אפאר די סאטמארער אנגערייצטע וואס דער העלמעצער האט עס אנגערייצט, אז אפילו אזוי איז עס אויכעט פסול, מעשה דברי חיים קטפרס. ליסען, ווער ס'קען מקואות ווייסט, ס'איז געווען א פאליטישע מלחמה, ס'האט גארנישט מיט די הלכה, און דאס האט מען דורכגעבראכן, און די OU האט זיך געשעמט אז זיי האבן נישט געקענט מאכן, מען דארף דען אין גאנץ אמעריקע חלב ישראל? לאמיר זיך נישט נארן, וואוינען דען אין יעדע סטעיט אידן? און אז ס'וואוינט א איד צוויי זאל ער זיך אליינס באזארגן, ליבאוויטש טרינקט אויך נאר חלב ישראל, אמאל ווען כ'האב געמאכט א מקווה, האט ער מיר געוואלט געבן א קאווע, זאג איך איך וויל נישט, זאגט ער מיר איך ווייס וואס דו ווילסט נישט ווייל איך האב נישט קיין חלב ישראל, זאג איך אים יא, האט ער געעפנט א פריזער, ער האט דארטן אנגעפאקט קעסטלעך איבער קעסטלעך חלב ישראל, ער זאגט ביי מיר אין די גן ילדים וואס איך האב, וואס דאס אויפן נאמען פון מיין הייליגן רבי'ן ר' מנחם, וועל איך נישט געבן קיין חלב עכו"ם ווייל דער רבי האט געהאלטן מען טאר נישט. פארשטייסט? זאל זיך דער איד באזארגן, מען דארף דאך נאר האבן אין די פאר גרויסע שטעט, און דארטן איז דא איינס אדער צוויי פארמס וואס זיי סופלייען די גאנצע פראדאקט. געזאגט. נאר וואס? אז ר' משה האט געזאגט אז מ'ברויך נישט ברויך מען נישט, און ווען ר' משה זאגט נישט אז מ'ברויך נישט וואלט מען עניוועי געטרינקען חלב עכו"ם. וואלט עניוועי געטרינקען, ס'איז אמעריקע, עבדא בהפקירא ניחא-ליה, מ'פרעסט פלייש, מ'ווייסט ס'איז נישט כשר. יעצט, ווען דער מענטש פון בינגא זאל נעמען א געהעריגן בעל מכשיר, נישט דעם טארטיקאווער וואס זייער הכשר הייסט דער שוואכסטער הכשר, און ער זאל נעמען א מענטש וואס ער זאל קענען ווייזן דאס דער מענטש, פארט ארום, דער מענטש באקוקט, און אזוי ווייטער, דעמאלטס וואלט איך געהאלטן אפשר ס'איז א גוטע זאך, אבער אויף צו גיין עסן טרייפות קען איך דאך שוין עסן פאר צען צענט מער פון די OU, ס'איז די זעלבע טרייפה, דער חילוק איז נאר ס'איז אן עסטעבלישט פירמע און מען קען עס קויפן איבעראל, און איך מוז נישט אהיים שלעפן די ארדערס, און איך האלט אז אלע גראסעריס דארפן זיך איבער מאכן די שעלווס אויף OU מיט OK, ס'איז ביליגער, און טאמער האבן זיי ווערן חכמים און זאל מען ארויפגיין מיט די פרייז, וועט מען טון די זעלבע, וועט נעמען אן אנדערע קאמפעני. כ'האב אזא הנאה וואס בינגא האט געטוהן, כ'האב אזא הנאה, ס'דא מענטשן וואס זאגן פאר אלטע מענטשן ס'איז אראפגעגאנגען די ביל פון הונדערט פאר הונדערט דאלער א וואך, קומען רוצחים, אפאר משוגענע רוצחים, אזא מהדר מיט דער מיט דזשעי דזשעי, ס'איז די זעלבע קאמפעני, מ'האט אנגעהויבן צו כאפן און רייסן ביים עולם, אין דער אמת זיי זענען גערעכט אז קיינער שטעלט זיך נישט אפ פארוואס זאל מען נישט נעמען צען דאלער א פישקע קעז, איי די מאמע וועט עס נישט קענען אפארדן, סקרו יו אלל, דאס איז דאך היינט אידישקייט, איך טוה וואס איך וויל, איך זאג יעדן כ'האב אים אין דער ערד. פארטיג! אמאל איז געווען קהילות, מען האט אבאכט געגעבן מען זאל נישט נעמען מער ווי א זעקסטל אזוי ווי די הלכה איז. היינט אז קיינער געט נישט אבאכט איז וואס איז מחייב אונז אז א רב האט אונטערגעשריבן אויף א בריוו? ווען איך האב געדארפט קויפן דזשעי דזשעי טשיז איז ער נישט געווען מיר צו העלפן. סאו ער האלט אז מען טאר נישט, מען מעג, ציונות, מען מעג יא גיין מיליטער, מען טאר נישט גיין, ביג דייזשע, ווער איז אינטערעסירט אין די שטותים היינט? קיינעם אינטערעסירט עס נישט, דו האסט נישט געזען אז ס'זאל זיין פאר אונז גוט, סאו וואס איז דיין מיינונג? א מיינונג? זיצט און פרעסט און פאפט איינזאם א לייב, די צוויי גרעסטע דער שאפראנער שייגעץ, פאר זיינע קינדער קויפט ער אייגענע הייזער איבעראל, און וויאזוי האט ער א פראבלעם נחום ראזנבערג האט יא האטליין טא נישט, ווייסטו וואס? כ'האב יא האטליין, ס'איז מיין עוולות, שאפראנער רב איך האב דיך אין דרערד דיך מיט דיין ווייב מיט דיינע אלע קינדער, ווייל איך האב זי אנגעקאלט, איך האב איר געזאגט. זאג דיין מאן זאל זיך נישט מישן ווייל ס'וועט אים קאסטן דאס לעבן, איך זאג דיר ס'וועט אים קאסטן דאס לעבן ווייל ער טוט מאכן אז די קינדער זאלן נישט האבן קיין מנוחה. האט זי אויפגעהויבן דעם טעלעפאן, האט זי געמיינט אז ער האט עס נישט געהערט און שוין, איך האב איר צוריקגעקאלט, כ'האב עס איר נאכאמאל געזאגט, ער וועט אפפייגערן ווי א הונט אין די יונגע יארן, איבערלאזן גארנישט, ער וועט איבערלאזן איינעם א ליובאוויטשער וואס רעדט נישט מיטן טאטן.

ווען אונז האמער א פראבלעם, וואס איז אונזער פראבלעם? אונזער פראבלעם איז ווייל מ'האט אונז געהייסן עסן כשר. יו אר סלאטערינג די יוגנט. ס'איז געווען אמאל, ס'איז נישט געווען צו באקומען חלב ישראל אין מאנטריאל, ווייל ס'איז געווען פארפרוירן דארט, מ'האט עס געברענגט פון ווייט אוועק, זענען אלע רבנים האבן זיך צאמגעזעצט און זיי האבן געזאגט מ'מעג עסן חלב עכו"ם. ס'איז געווען דער קלויזנבורגער האט געהאלטן אן איש און דער טאהשער רבי איז געווען א פרומער האט ער געזאגט פארן סאטמאר רב אז דער קלויזנבורגער רב לאזט נישט און סאטמאר רב האט געמיינט אז ער מיינט דא צו שטעכן קלויזנבורג דערווייל איז דער טאהשער געווען צו א תמים פאר דעם דער רבי האט אים אנגעשייגעצט און ארויס געווארפן פון די אסיפה שפעטער האט ער געשיקט א שליח אזוי ווי דו ביסט יונגער קום אויף ניו יארק איך וויל דיך איבערבעטן האט מיר דערציילט זוסמאן אז ער איז געווען אינעווענדיג דער רבי האט געוואלט ער זאל ארויס גיין האט זיך נישט געמאכט וויסן. נו זאגט ער דער טאהשער רבי פארן סאטמאר רב ער הערט נישט ער ווייסט נישט וואס איז אה ער הערט נישט איז גוט עניוועי דער רבי האט אים גענומען געגעבן אלע געלטער וואס ער געהאט אויפן טיש און האט אים איבערגעבעטן און זוסמאן האט מיר אייביג געזאגט דו ווייסט וואס הייסט איבערצובעטן א איד כ'האב קיינמאל נישט געזעהן וואס דער רבי האט זיך מכניע געווען פארן טאהשער רבי כאטשיג די עלטער איז געווען אסאך יארן געריקט עניוועי די רבנים זעהן אז די מענטשן זענען שקצים דארף מען זיך נעמען אפאר אינגעלייט יעדע קהילה זאל האבן אפאר אינגעלייט און מען זאל זיי אליינס שחטן ס'איז דא פארמס. אז מען קען זיי שיקן. ס'איז דא מענטשן וואס וואלטן גערן געוואוינט אויפן פארעם א גאנצע וואך, ער האט נאר נישט פארוואס דארט צו וואוינען, אבער אז דו צאלסט אים א פרייז, ער וואלט גערן געוואוינט דארט. און אזוי קען מען מאכן אלעס זאל זיין כשר, מען דארף שיקן מענטשן ווען די שוחטים פארן אראפ אויף אורוגוויי זען צו ס'איז בכלל דא שוחטים, איך פערסענלי גלייב, איך בין מאמין באמונה שלימה, דא פארן אפילו נישט קיין שוחטים, איך האלט אז מען טשארדזש געלט אז ס'פארן שוחטים, און מ'האט דארטן א גוי וואס ער הרג'ט אפ די בהמות, איך האב געזען א ווידיאו וואס מ'האט אריינגעלייגט אין ארץ ישראל אין א בית השחיטה, דער אראבער וואס ער דארף אראפפליקן די פעדערן האט אריינגעביסן אין יעדן טשיקן, ער האט אים אויפגעריסן די קנה און די ושט, מען קען עס זען, ס'איז דער ווידיאו דא. איך האלט ס'איז בכלל נישט דא קיין שוחטים, איך האלט מען צאלט נישט פאר קיין שוחטים, בעסער געזאגט איך האלט אז טאמער דארף זיין פֿופֿצן שוחטים צאלט מען פאר צוויי, דעטס אלל דעטס העפענינג, און דער שוחט איז שוין צוגעוואוינט, נאכן צווייטן מאל אז ער שעכט א נבילה און ער געבט עס ארויס האט ער שוין נישט קיין מורא פארן אייבערשטן אויך נישט, גמרא זאגט אזוי, עבר ושנה נעשית לו כהיתר. און מען דארף האבן די קהילות, יעדע קהילה זאל האבן זיינע משגיחים און זאלן ארום פארן, מען דארף נעמען דעם באטערער און שיקן אויף פענזיע, ווי קען ער קאנטראלירן אזויפיל שחיטות? דאך פול אוו בעלאוני די גאנצע זאך, און כ'האב געהערט זאגן איינער וואס ער ווייסט וואס טוט זיך אינעווענדיג ביי בינגא, כ'ווייס נישט צו ס'איז אמת, כ'נעם זיבעצן טויזנט פֿיר הונדערט דרײַ און דרײַסיק און א האלב דיסקלעימערס, אז זיי האבן גענומען דעם שוחט ער זאל זיין א שותף, שוחט איז א שותף, אין אוראגוויי קען מען טאקע שיקן וויפיל מען וויל, דאס איז אונזער חורבן, אונז זעמער אזוי ווי אויסגעשמיסענע בהמות וואס מען לאזט זיך פון יעדן, זיי דארפן אנקומען צו אונז, דער מדרש זאגט וויאזוי קען זיין אז ס'גייען א סטאדע פון אקסן, יא יעדער אקס קען דאך דעם באלעבאס צו צוטרעטן, וויאזוי איז דאס אז יעדער גייט און האט מורא, זאגט דער מדרש ער האט נישט מורא פארן באלעבאס ער האט מורא פארן אקס אונטער אים, און דאס איז דא אויכעט, יעדער רב, יעדער בהמה, יעדער אקס האט מורא פארן אקס אונטער אים, ווען זיי וואלטן. האט מ'אראפגעלייגט די פיס, וואלט געווען אין ארדענונג, קוק איך האב זיי געהאט אין דר'ערד, איך האב אראפגעלייגט מיין פיס און ס'איז געווארן אביסל בעסער די מצב פון סעקשועל אביוז, און ס'ווערט בעסער יעדן טאג און יעדע וואך, נו זיי זענען רבנים ווען זיי טוען דאס דרייסיג יאר צוריק וואלט דאך היינט געווען א זויבערע קאמיוניטי, נאר דאס זענען די רבנים, דר'ערד ליגערס, נואפים, טעכטער וואוינער, איינער וויל וויסן וויאזוי מ'האט די גאטס און די קארידזש צו וואוינען מיט א טאכטער זאל פרעגן די רבנים. א שאנדע וואס זיי האבן אפגעטון דא, און אונז דארף מיר אראפלייגן די פיס, און אויב די קהילות גייען נישט מאכן קיין יוניטי, דארף מען צוזאמשטעלן צוואַנציק אינגעלייט, מען זאל גיין פאר דעם שנארן, נישט פאר בגדי ישע, די בגדי ישע זאלן אנטון מיליטערישע יוניפארם און זיי האבן בגדי ישע, און מען דארף נעמען די אלע חברה, און מען דארף זיי צוזאמזעצן און מאכן אן אייגענעם ועד הכשרות, איך האב גארנישט מיטן באטערער מיטן שמאטערער, איך האב גארנישט מיט מילמארט, די אלטע, די צוויי באלעבאטים האבן שוין געפייגערט, ס'איז נאך דא א דריטע האנט, א געלט אינוועסטער, אבער די צוויי האבן אויך געפייגערט, יעצט וויל מען מאכן אלעס אליין, יעדע קהילה מאכט זיך אליין, און יעדע רב איז רעספאנסיבל, ווינער רב לויפט ארום ווי א משוגענער, זיצט דער ווינער רב און טוט גארנישט, פראדוצט נישט, אוכל ואין עושה, צוגעשפארט א תלמוד תורה מיט א ישיבה, יעצט וויל ער צוריק עפענען, עי. צו מיט עסן כשר'ס? ווי שטייט אז דער באטער מוז יעדן געבן כשר'ס? אמאל האט יעדער רב געגעבן פאר יעדן כשר'ס. ווי שטייט אז דער באטער מוז אלעס צושטעלן? בפרט נאך ער האט א היסטרי, זיין טאטע האט געהאט א היסטרי, ס'איז סתם פעיקערס מיט בלאפערס. און ביז ווילאנג מ'וועט עס נישט ערלעדיגן איז א שאד, א שאד, א שאד אפילו אז מ'קויפט כשר'ס, נישט איך זאג מ'זאל גיין.

מיט א דעה טא מיט אפאר הונדערט דאלער זיי זענען אראפגעפארן און זיי האבן געזעהן ס'איז טאקע נישט דא קיין משגיח און דער באלעבאס האט געזאגט אז ס'איז שוין נישט דא קיין משגיח א לאנגע צייט עס איז אלעס געווען עקסעפט און מ'פארט ווייטער יעצט איז אזוי ווען די רעבעצן האט געפירט דעם רעבינ'ס שטוב און די פאר שקצים עזריאל גליק מיט אלע האבן געפירט מילא האט מען נישט געהאט קיין ברירה ווייל אונז האב מיר געגלייבט באמונה שלימה אז טאמער וועט מען ליגן אין זעלבן בית החיים ווי די רעבע דעמאלטס וועט משיח נישט קומען חלילה טאמער וועט מען ליגן אין זעלבן בית החיים ווי די רעבע מעג מען זיין א רועה זונות אויכעט ס'וועט גארנישט שאטן רוב רבנים וואס זיצן דארטן אויבן אן לעבן דעם רעבן אין בית החיים אלע זענען געווען רועה זונות רובם ככולם סאו האב מיר זיי אלע געקענט און נאכדעם האט מען געגלייבט אז טאמער מ'וועט נישט דאווענען ראש השנה מיטן רעבנס מנין וועט ער האבן א פארשאלטן יאר ס'איז אלץ געווען שטותן מיט סופערסטישעס מיט זאכן. זיך אליין איינגערעדט, און דאס איז דער חורבן געווען, און ממילא האט מען מוותר געווען אויף די תורה, נאכדעם איז מען געגאנגען אין די בני יואל פאר זייערע אייגענע אינטערעסן, האבן זיי געמאכט א מרידה, זיי האבן זיך געמאכט אן אייגענעם בית החיים, און דעמאלטס האט מען שוין נישט געמוזט ליגן מיטן רעבן אינאיינעם, ביז ס'איז געקומען הרב הצדיק רבי אברהם לייטנער האט גאר געזאגט, מען האט מטמא געווען דאס פלאץ וועגן דעם וואס מען האט דעם סיגוטער דארט געלייגט, טייערער רבי אברהם, ס'איז א טעות, ניין, מען האט מטמא געווען ווען מען האט געלייגט די רעבעצן דארטן ווייל זי האט דעם רעבן אזוי ארום געדרייט און דעם רעבן שטוב קאנטראלירט אז די גאנצע וואס א איד האט געגעסן א פלייש פון מיל מארט איז געווען ווייל די רעבעצן האט באקומען עפעס איך ווייס צוואנציג צי צוויי הונדערט טשיקנס א וואך פאר איר קאך און זי האט געבעקט מיל מארט די גאנצע צייט סא נישט דער סיגוטער האט מטמא געווען דעם רעבן'ס פלאץ די ערשטע איז געווען די רעבעצן. צווייטע איז געווען די סיגוטער ווייל ער האט אויכעט געגעבן די אלע טרייפענע פליישן. און היינט ליגט די רעבע כשושנה בין החוחים. לאזטס אפ מיט די אלע נארישקייטן, לאמיר זיך לערנען פון די מיסטעיקס. לאמיר זאגן אונז וויל מיר האבן אן אופען האוז אזוי ווי אין די קאנגרעס אין אמעריקע, דעמאקרעטס רעפאבליקענס, מ'זאל קענען זאגן וואס מ'וויל. הרב הצדיק ר' שלום יהודה גראס האט געזאגט אז ס'איז טרייף, ער איז געווען א שוחט, איז געקומען אברהמ'עלע ווערצבערגער ער איז געקומען מיט א גאן האט אים געוואלט שיסן, מ'האט אים געזאגט באהאלט דיך שנעל אויבן אנטלויף. דאס איז א חשבון? צו גיין דעם רבינ'ס שוחט און חזקעלע גליק מיט די אלע שקצים, דאס איז געוועין א וועג וויאזוי אידן דארפן טוהן אין אמעריקע, ווען ס'איז א פרייע קאנטרי מען קען טוהן וואס מען וויל, וואס דיס די אנלי וועי טו דא איט? האט מען געמעגט לאזן אז א רביצין זאל זיך מישן אין רבינ'ס געשעפטן? האט מען געמעגט לאזן אז עזריאל גליק זאל זיך מישן? אלע שוחטים פון שטאט האבן געדארפט קענען אריין קומען און זאגן ס'טויג נישט, מען האט עס נישט געטוהן? שריפות רבותי. באט ליסען, דער אייבערשטער צארנט אויך נישט אייביג, לאמיר זיך יעצט ארויסזעצען און טשענדזשען פאליסי. יעצט איז א מורא'דיגע זאך, כ'האב שוין גערעדט וועגן דעם זאליקאן אז די ישיבה צו צוברעכט זיך און צו צופאלט, ווייל ער איז נישט קיין בעל-מחנך, ער איז גארנישט, ער איז געווען א פוסטער שטריק און משה טעראריסט, פרידמאן האט דיסיידעט אז אהרן גייט נישט זיין רבי און ער יא, כ'מיין ווי ווי, איך מיין וואס, א ליידיגייער ער פארשטייט נישט צו חינוך צו גארנישט, ער פארשטייט אויף אונטערצושרייבן אויף מענטשן, ס'איז א משוגענער. רבי לייביש זיין טאטע רבי יענקל האט אמאל געזאגט אז רבי לייביש האט אונטערגעשריבן אויף עפעס איינעם און יענער איז געגאנגען און האט פארציילט פאר רבי לייביש'נס טאטן האט ער געזאגט מיין זון לייביש איז אזוי ווי איינער וואס ס'וויל נעמען א גרויסן סקרו דרייווער און פארעכטן די גאנצע וועלט און ער כאפט נישט אז דאס איז דאס קען נישט זיין און מען שרייבט נישט אונטער אויף קיין מענטשן זאגט ער איך האב דאך מיטגעמאכט אוישוויץ. און ער האט אויסגערעכנט אלע גרויסע רעבעס וואס האבן פארלוירן צען קינדער מיט עלף קינדער מיט ניין קינדער מיט דריי קינדער, האט ער געזאגט דאס איז א ווערטשאפט? גיין אונטער שרייבן אויף מענטשן? ער געווען זייער גערעכט אויף רב לייביש'ן, נאך א מזל ער האט נישט אונטער געשריבן אויף מיר, ווייל ווען ער שרייבט אונטער אויף מיר געב איך ארויס אלע זיינע דריי בנים וואס זענען געווען מאלעסטעד און ער ווייסט עס, קוים האט ער זיך געפראסקעט און יעצט פראסקעט ער זיך אין פנים, קומען משוגע, מען גייט אונטער שרייבן, כ'שרייב אונטער, כ'טוה, ווער זענט עטס? יעצט איז דא עפעס איך זעה סאנשיין פאטא מ'גייט ארויס מיט פראטעסטירן כ'האב געזעהן דעמאלטס עס איז געווען אויף דיוויזשען עוועניו האט מען פארקויפט פאר גוים און געקומען דארטן יעדער האט זיך אפגעזאגט זיין תהלים דער קאשוי רב דער ישראל משה ישראל בלום איך ווייס וויאזוי ער הייסט דער בלום האט זיך אפגעזאגט אפאר קאפיטלעך תהלים און יענע האבן זיך אויסגעלאכט און יעדער גייט זיך אויסלאכן איך זאג יעדן איינעם איך זאג למשל די סאנשיין פאטא איך ווייס נישט וואס זיי ווילן פון אייך ס'דא א גאווערמענט און וואס זיי טוען דאס איז געהעריג איליגעל. דו ווייסט וואס דאס הייסט? דאס הייסט העיט קריים. זיי האבן נישט קיין שום רעכט צו באלעבאטעווען אויף קיינעם. ווער זענען זיי זאלן איינטיילן וואס צו טון דא? בשלמא ווען זיי פירן משמרת הצניעות זעכציג יאר גוט און יעדער איז אקעי, וואלט איך געזאגט פיין זיי מיינען דעם אייבערשטן זיי טוען א גוטן דזשאב איך בין מסכים אויף אלע זייערע מיסטעיקס. זיי האבן גערעיפט איינס נאכ'ס אנדערע קינדער. זיי וואטש ס'גייט יעצט ארויסקומען איינער פון משמרת הצניעות און ער איז אין די הצלה ס'גייט יעצט ארויסקומען אזא שמוץ אויף אים אז ס'נישט דא דאס גלייכן. נאר די הצלה וויל ווייזן אז. קיינער איז נישט זייער באלעבאס, ס'איז יא דא באלעבאס, דער אייבערשטער איז דער באלעבאס, סאו זיי האבן אנגעהארגעט א קאמיוניטי און קיינער נישט אינטערעסירט מיט זיי צו האנדלען, און יעצט זענען זיי אין סאנשיין, דעם דארף מען פראטעסטירן, דעם, ליסן, טעיק א גוד לויער, כ'ווייס נישט וואס די פראבלעם איז דארטן, באט וואטעווער איט איז טעיק א גוד לויער און גיי צו די עף בי איי און זאג אז דאס איז העיט קריים, און דאונט לעט אים געט עוועי וויט איט. דיס העז טו טעיק אן ענד! אונז זעמער אין ווילימסבורג נישט ווייל עטס זענטס באלעבאס, אונז זעמער אין ווילימסבורג ווייל איינער האט דא גערענט, איינער האט דא געקויפט פראפערטי, עטס זענטס קיינעמס באלעבאס נישט, עטס זענטס משחיתים נואפים חזירים! קאלט מיך אפ יעצט איינער ארויף. האסט מיך ארויפגעלייגט אויף דיין האטליין, האלטסט אינאיין איבערזאגן מיינע זאכן. און ער זאגט מיר דו ווייסט נישט אז איך קען נישט טון קיין שידוכים? זאג איך אים דזשוין די קלאב, איך קען אויך נישט, ס'איז זייער גוט אז דו קענסט נישט טון, עט ליסט יו פיל וואט יו דיד, פארוואס האסטו אונטערגעשריבן אויף מיר? יעצט זאליקא פארלירט זיין ישיבה, ס'איז שוין ארויס געגאנגען אפאר הונדערט בחורים זענען אלע ארויס גיין, האב ענק שוין געזאגט באבוב ערלעדיגט זיי די קאלעדזש פראגרעם, און אזוי דארף יעדער טון מאכן קליינע ישיבות, ווער דארף זיין אנגעבינדן אין זאליקן? ווייל משה פרידמאן האט געוואלט ער זאל זיך זעצן אויפן רעבין שטיל? וועט ער נישט וועלן. יעצט איך וויל ענק נאכזאגן א דרשה וואס רבי נתן יוסף האט געזאגט מיט צוואנציג יאר צוריק, איך וויל עס ענק נאכזאגן, רבי נתן יוסף האט געזאגט, די גיוס בנות מיינט מען נישט די ארץ ישראל'דיגע בחורים מיט די מיידלעך, מען מיינט די ווילימסבורגער, דעמאלטס ווען ער האט עס געזאגט האב איך געזאגט נתן יוסף איז גערירט אויף די נערוון, יעצט זעה איך ערשט ווי גערעכט ער איז געווען, ער איז דאך אזוי גערעכט געווען, אונז האמיר נישט געכאפט וואס דא גייט פאר, אונז האמיר א שטאט, מען לערנט נישט קיין חינוך, מען איז ביזי ציונות, שפיונות, פיטשוינות, טשיטשוינות, מען האט קיינמאל נישט זיך ערלויבט צו זאגן א קינד, א קיינער טאר דיך נישט אנכאפן דעם פיפיק און די באלס און אריין שטופן אין אחור, און אריין שטופן יענעמס פיפיק אין דיין מויל, און ווייסע ווערסע, דאס האט מען נישט געטארט רעדן ווייל דאס איז צניעות, נאך יעצט קאלט מיך אפ א רב די וואך, אפשר קענסטו טוישן פון פיפיק אויף עפעס אנדערש, זאג איך ווייסט וואס, איך בין מסכים צו טוישן.

דאס טוסט דיך אזויפיל גוט שמוץ, דעיס איז געוען זייער גוט פאר דו האסט ארויס געמאכט א חתימה, וואנס יו געיוו אוט א חתימה האסטו מיך פארלוירן, ווייל איך פאר מיט דיין חתימה בעסער ווי איך וואלט געפארן אן די חתימה. ענד איי וואנט יו טו אנדערסטענד דיס קלעיר, איך נעם נישט קיין בעלאוני פון קיינעם, דאס דאס איז וואס דא גייט פאר, פארשטייסט? נא מיר, יעצט ווילסטו זיין מיך דרייען, דריי מיך נישט, איך האלט אז אלעס וואס ער האט אונז געלערנט זעכציג יאר איז געווען פול אוו בעלאוני, פול אוו לייס, פול אוו געלט, פול אוו זנות,

אומגעברענגט כלל ישראל און ענק עט דער אייבערשטער אויך אראפ ברענגען און נאכדעם עט ער ברענגען הערשט משיח'ן ווייל מיט ענק מיט די ערב רב קען קיין משיח נישט קומען נישט מעגליך דער איז נאו סאטש טינג אין זוהר הקדוש שטייט קודם מוז דער אייבערשטער זיי אונטערברענגען סאו הייבט נישט אן מיט קיין מעשות יעצט איך האב נישט פארשטאנען דעמאלטס וואס ר' נתן יוסף זאגט ס'איז געמאכט פאר אונז אונזערע קינדער פארן דען אין מיליטער וויל איך ענק זאגן רבותי איך בין געווען יעצט אין ארץ ישראל דריי וואכן און איך פאר צוריק גראד נאך יום טוב נאכאמאל ווייל איך דארף דארט מאכן מקוואות עפעס. איך וויל אייך זאגן, אל על האט נישט קיין פלאץ. כ'ליין געבן א דאטום, עיפריל די טווענטי פאורט, און נישט דא קיין פלאץ, ס'איז דא זעקס פליגערס צוגעלייגט, און זיי זאגן זיי האבן נישט נאך פליגערס און נישט לייגן זיי צו נאך, פרעג איך און ווי פארט יעדער? די סעמינערי גערלס? אונז האמיר געכאפט אז אין ארץ ישראל האט מען מאלעסטעד און מ'האט גערעיפט סעמינערי גערלס, ס'איז דא איינער, מייזעלס, און ס'איז דארטן דא א סעמינאר וואס זיין טאטע האט געגרינדעט, און ער האט ארויסגענומען די מיידלעך פיר פארטאגס. געזאגט, און ער האט געטון מיט זיי שמוציגע זאכן, און ער האט אפילו בועל געווען. און ס'איז דא שמואל פריד, דער שייגעץ שמואל פריד וואס האט אונטערגעברענגט ר' מעכל לעבאוויטש'ן פאר גארנישט. דער שייגעץ שמואל פריד'ס טאכטער איז דארט א מנהלת און זי האט אלעס געלייקנט, זי האט פרובירט צו פארגלעטן. וואטס גאוינג אן העיר? דו שיקסט דיין טאכטער אויף ארץ ישראל זאל זיין א סעם גערל? זי וועט אריין אהיימקומען מיט ס-סימען, נישט מיט סעם, סימען, זאמען. עטס ווייסט וואס גייט פאר אין ארץ ישראל? איך קען ענק אפילו נישט פארציילן ווייל כ'האב נישט די צייט און איך וויל נישט מנבל זיין מיין מויל. איך בין געגאנגען אויף מאה שערים, נישט מאה שערים, גאולה, כ'האב געקענט נעמען דריי מיידלעך, יענער ציקער אה, אתה אמעריקאי? אתה אתה? זאג איך נאנאנאנאנא איך בין נישט קיין אמעריקאי. עטס ווייסט נישט וואס דארט גייט פאר? די זנות איז אפן. ס'איז אן אפענער קארטן. אתה רוצה ללכת? יש לי דירה פה? עטס ווייסט וואס טוט זיך מיט דירות? עטס האטס אן השגה שטייט א צעטל מ'קען דינגען א דירה אויף א נאכט זעכציק דאלער פופציג פינף פינף און פופציג ווער קוקט דען נאך וואס דו טוסט דארט? איך בין געווען אין א הויז א ברענד ניו הויז וואס מ'פארדינגט דארטן דירות עטס ווייסט וואס דארט האט זיך געטון א גאנצע נאכט מיידלעך געקומען און געגאנגען געקלאפט אין יעדנס טיר נישט געקלאפט. זיי האבן געוואוסט וואו זיי גייען. ביי מיר אין שכינות האב איך געהערט אינמיטן די נאכט, כן אני פה! עטס ווייסט וואס ס'גייט דארט פאר? זנות איז מותר לכתחילה דארטן. זיי האבן גע'ירש'נט פון די כנענים, די כנענים האבן באזעצט ארץ ישראל, שפעטער האט דער אייבערשטער געזאגט אז זיי האבן עס נאר געהאלטן פאר די אידן, און יעצט וויל איך א קלין האוז. פארוואס ס'האט געדארפט אזוי זיין איז דא א גאנצע רמב"ן, איך וויל נישט אריינגיין יעצט אין דעם. שיקסט מיידלעך? זעקס פליגערס אין יעדן פליגער גייט אריין דרײַ הונדערט מענטשן, איז אַכצן הונדערט מיידלעך פארן אויף ארץ ישראל אן השגחה און ווען זי וועט אהיימקומען פרעגנענט וואס וועסטו טון? וועסטו זאגן אה זי האט געלערנט יהושע שופטים תנ"ך? קאמאן! יעצט פון וואס קומט דאס אלעס? איך זאג נישט מען זאל שיקן מיידלעך דא ארבעטן, ניין, קענסטו שיקן אין סעם, פארוואס? עפענט מען נישט דא קיין סעם? דא אין ווילימסבורג וויל איך זעהן א סעם אין בארא פארק אה דער רבי זכרונו לברכה לאמיר דיר זאגן דער אמרי אמת האט געזאגט מ'האט אים געזאגט פארוואס ער פירט זיך נישט ווי דער טאטע האט ער געזאגט ווען דער אייבישטער וואלט געוואלט אז מיין טאטע זאל פירן וואלט ער דא געלעבט היינט אז ער האט נישט געוואלט מער זיין הנהגה ס'האט זיך געטוישט די דורות בין איך רבי און איך וועל טון ווי אזוי איך פארשטיי אז ס'זאל אויסקומען גוט, און דאס זאלט עטס אלץ געדענקען, פארגעסט פון רעבן זכרונו לברכה, ווייל עטס האטס דעם איד נישט געקענט, דער איד איז געווען אזא הויעכער אויפגעהויבענער מענטש אין דעם דור, אז עטס ווייסטס אפילו נישט ווי ווייט ער איז געווען פון אונז, כ'על ענק פארציילן עטליכע מעשות, א איד זאגט מיר איז אריין צום רעבן האט געוויינט זיין, עס גייט נישט זיין זון א שידוך, האט דער רבי געזאגט נו וואס זיצטו דא, פאר אויף ארץ ישראל און באצאל דאס געלט וויפיל ס'קאסט. צווייטער קומט אריין צום רעבן און ער זאגט רבי עס גייט נישט קיין שידוך האט דער רבי געזאגט ער זאל דא זיצען רבי ער איז שוין זעקס און צוואַנציק מען טראגט נישט אן האט דער רבי געזאגט ווארט ביז זיבן און צוואַנציק. דו ווייסט ווי הויעך דער מענטש איז געווען? מען קען פון זיין הנהגה קען מען עפעס לערנען? און איינער יאסל ווייסהויז האט געשריבן א ב- בוך ווי אזוי דער רבי פלעגט מייכענען אן אנדערער דער דער גראבער וויאזוי הייסט ער האט געהייסן געלבמאן דער וואס האט מיך געזען אמאל דרייוון א קאר הונדערט מייל א שעה אין מאנרא ווען כ'האב קיינמאל קיין קאר נישט געהאט און קיין לייסענס נישט געהאט און דער גראבער חזר האט געשריבן זעכצן. זעצן, ספרים מיט זאכן פון רעבן צוזאמגענומען פון יעדן, פון קאטשעטעס מיט לאפעטעס מיט אלע שקרים, אין למאי נפקא מינה פאר אונז? היינט דארף א איד וויסן זאל ער פארן אויף ארץ ישראל טון א שידוך צו נישט, דארף ער זיך אליינס אפמאכן זיין מיינד, און לאמיר צוריק קומען צום רעבן. דער רבי האט געגעבן אונז איין ספר, און דאס איז דער ויואל משה, ס'קומט נאך צו די קליינע ספרים אויך, די שלש תשובות, און ס'קומט צו זיינע חידושי תורה, חידושי סוגיות, פארוואס לערנט נישט קיינער חידושי סוגיות, ווייל דו לערנסט אפילו נישט די גמרא.

ס'האט נישט קיין אמת. און דאס איז וואס דא גייט פאר. מ'איז ביזי מיטן איד און מיטן בלאט און מ'באגראבט דעם און דעם מ'וואטשט דער איז א רב א גאון א צדיק א קדוש. שרייב ארויס, ער האט שוין געוואוינט מיט זיין טאכטער. דאונט בי עמבערעסד. יעצט לאמיר גיין ווייטער. ס'איז ארויסגעקומען יעצט א סטאדי פון ישיבה יוניווערסיטי אז אין וויליאמסבורג וואוינען צוואנציג טויזנט נפשות וואס פון די קען קיינער נישט קיין ענגליש. און נײַן און נײַנציק פראצענט פון וויליאמסבורג לעבן. אנדער די די סטענדערט פון א נארמאל האוסהאלד, אזוי שרייבן זיי, ענד דעטס די טרוט, פלאס וואס זיי באקומען נאך וועלפעיר פוד סטעמפס מיט די אלע זיבן שמות המרחקים, מוטשען זיי זיך נאך אויך פאר פרנסה, איר הערט וואס דא קומט ארויס א ריפארט, שרייבט ער אינעם ריפארט אזוי, בערך צען פופצן יאר ארום וועט קיינער נישט רעדן מער די שפראך אידיש, ער ווייסט ס'איז דא אידישיסטן, זיי האבן אזא גאנצע ארגענעזעישן אין פילאדעלפיע אז מ'זאל אנהאלטן אידיש, אבער ס'וועט נישט אנהאלטן. ער זאגט קוק אהער, אינדערהיים האט מען גערעדט אונגאריש? וועלכע פון אונזער דור, פון מיין דור, ווער קען אונגאריש? איך קען נישט איין ווארט אונגאריש. איגען, מיגען אין דער פליגער. פארוואס? ווייל יעדער איז געגאנגען אויף ענגליש. יעדער רעדט ענגליש. די איינציגסטע מאגאזינען וואס מ'ליינט דא איז עמי אויף ענגליש, ער רעכנט אויס זיבן אכט מאגאזינען, אלעס איז אויף ענגליש. ס'איז נישט אויף אידיש. ס'איז דא, דאס זאג איך שוין, ס'איז דא דער איד און דער בלאט, דאס איז נאך אלץ פאליטיק מיט שקר, זיי זאגן דאך דען נישט אויס דעם אמת. און ממילא א נארמאלע פרוי וועט עס נישט ליינען. ווייל די שלאגן זיך מיט ציונות מיט שקרים דאס איז דאך אויך שוין געשטארבן. בקיצור זאגן זיי, געב עס נאך בערך פינף ביז צען יאר און נישטא א מענטש וואס וועט קענען אידיש. און ס'איז אמת אויכעט. למשל איך קען נישט אידיש, איך קען נישט ליינען נישט קיין איד און נישט קיין צייטונג, אפאר כ'האב געלערנט אין ארץ ישראל און דארט האב איך געליינט זייערע צייטונגען. איך קען נישט ליינען קיין אידיש, אויף די בלאגס וואס זיי שרייבן אידיש איך קען עס נישט ליינען, און אזוי ווי איך איז דא נאך אומצייליגע, און דאס איז מיין דזשענערעישן, איך בין א פופציגער געבוירענע, שטעל דיר פאר די זעכציגער געבוירענעס, און שטעל דיר פאר די זיבעציגער געבוירענעס, און שטעל דיר פאר די אכציגער געבוירענעס, ס'פאלט ארויס פון די שפראך, אינעם איד און אין בלאט איז קיינער נישט אינטערעסירט און אפילו נישט דעם נייעס באריכט אויך נישט, ווייל ס'איז אלס. כולו שקר בלאף קאנטראלירט. ס'איז אזוי ווי א רוסישע צייטונג וואס די גאווערמענט קאנטראלירט עס און ממילא מען ביזי מיט שטותים און נאכאמאל ציוניזם מען גייט יעצט מאכן א גרויסן פראטעסט אויף וואלאבוט סטריט און מארגן צו די מדינת ישראל די אלע שטותים נעמען אוועק די צייט און דעם קאפ פון א נארמאלן בחור אז ער זאל קענען פארשטיין אביסל אידישקייט וואס איז אידישקייט אלל עבאוט. ווי איך זאג אסאך מאל אויף מיין האטליין דאס איז אין די יאר פֿיר טויזנט דרײַ טויזנט און אזויפיל און אזויפיל מענטשן זאגן וויאזוי ווייסטו די אלע זאכן זאג איך ווייל די ביסט א פערד ווייל ווען די האסט געליינט די שטותים פונעם איד בין איך געזעסן איך האב געליינט אביסל היסטערי פון כלל ישראל כ'האב אמאל געזאגט אז די נס פון פורים איז פארן נס פון חנוכה האט מיך איינער ארויפגעקאלט א רב און ער זאגט איר זענט פארדרייט איר ווייסט נישט אז חנוכה קומט פאר פורים זאג איך און פארדרייט זענט איר. ווייל חנוכה איז געווען די נס נאך בערך צוויי טויזנט יאר, נאך בערך צוויי הונדערט יאר וואס די צווייטע בית המקדש איז געשטאנען, אזוי זאגט קלאר דער רמב"ם, און פורים איז געווען צווישן ערשטן און צווייטן בית המקדש ווען מען האט געגעבן א רשות אז מען קען צוריק גיין אויף ארץ ישראל בויען דעם צווייטן בית המקדש, זאגט דער רב, איר ווען זענט זיכער? זאג איך, ניין, זיכער איז נאר אז ס'איז דא א רבונו של עולם, אחוץ דעם בין איך גארנישט זיכער היינט, און דאס אז איר זענט א בהמה בין איך אויך שוין נישט זיכער. מען האט ארויסגענומען די קוואליטי פון די שיינקייט פון אידישקייט, אידישקייט אויסער דעם וואס אז מען לערנט תורה איז עס הייליג און ס'איז מטהר און מזכך די אלע זאכן, האט עס נאך א זאך, אונז זעמער די איינציגסטע פאלק אויף די וועלט וואס אונז עקזיסטירן מיר היינט וואס אונז האמיר א רייכן היסטערי.

זענען אלע מודה, מען האט יעצט געטראפן אין בית שמש א מקווה אזוי ווי אונזערע היינטיגע מקווה'ס מיט א שפופרת הנוד פֿינף צענטימעטער, די תורה האט זיך נישט אנגעהויבן אין ווארלד וואר טו, די תורה איז די עלטסטע ספר, די עלטסטע ביכל, כ'וויל עס נישט רופן א ביכל ווייל ס'איז די תורה הקדושה, אבער ס'איז א ביכל וואס יעדער גוי וואס ער איז א היסטאריען ליינט עס פון דאשקע לדאשקע. אפילו די קאטאליקן וואס האבן זיך אוועק געצויגן און זיי האבן געמאכט די ניו טעסטעמענט, אלע הייבן אן ביי די אולד טעסטעמענט, דאס איז די מאוסט פראמינענט ערנסטע און אמת'דיגע זאך וואס איז געשען אין היסטערי אלע יארן, ווען נישט ווי וואלט מען געוויסט פון א מבול, מען זעהט דיינעסארס, מען זעהט פאסילס, מען זעהט אזאלעכע וואונדער זאכן, אז ס'איז געווען א מבול האט עס אלעס איבערגעדרייט, און אונז אידן נעגלעקט מיר.

זיי שעמען זיך נישט צו וואקן מיטן גראבן בויך, באהאלט עס כאטש, טו דיר אן א שטארקן גורדל און זאל כאטש נישט זען, ער וואקט מיט דעם בויך, א חזר. דאס איז געווארן היינט א רעבעריי, מען האט ארויסגענומען די שיינקייט פון אידישקייט און דאס ווארעמקייט און דאס ערליכקייט און דאס תמימות און דאס אמת'דיגקייט פון אידישקייט, און דאס איז וואס ס'גייט דא פאר. סאו, וועט מען יא רעדן אידיש צו נישט, מען וועט אנהייבן צו רעדן ענגליש. און די סוף גייט זיין אז מען האט אונז צוגעראבעוועט דעם ערנסקייט, און וועגן דעם הייבט זיך אן מען מוז שיקן אויף ארץ ישראל לערנען אין סעמינאר, רבותי איך האב צוגעשפארט אין מענטשעסטער א סעמינאר, ער האט זיך גראד געבויגן, כ'האב אים געזאגט וואס גייט דארט פאר, מען שיקט ארום מיידלעך זאלן העלפן אין שטיבער און די אינגעלייט טרענען מיט זיי, און ער האט עס מברר געווען ווייל ווען איך געב אינפארמעישן איז עס פירסט הענד אינפארמעישן, איך האב גערעדט מיט א מיידל וואס איז נעבעך א וויקטעם, מ'האט זי געשיקט צו לערנען אין סעם איז זי אהיים געקומען א בעולת בעל, א חוצפה וואס דארטן גייט פאר, ער האט עס גראד צוגעשפארט, ער האט געזאגט איי גיוו אפ, און נאכדעם איז דא נאך צענליגע סעמינארס, איך בין יעצט געווען אין ארץ ישראל מ'האט מיך אינווייטעט איך זאל קומען צו א סעמינערי וואס דארטן איז נישט דא קיין שום זכר אויף די פרעמיסעס, און דארטן איז עס ווי מ'זאגט על טהרת הקודש, האב איך געקלערט כ'וויל גיין, כ'וויל נישט גיין אליין. געוואלט מיטנעמען אפאר מענטשן, ווייל כ'על גיין אליינס, און כ'על דאך ווערן קראנק ווי נחמיה חלילה, איך על אנהייבן צו טאטשן יענעמ'ס טוצקעס, שעים אן יו אל, שיקט א מענטש ער זאל העלפן פאר מיידלעך וואס זיי האבן פראבלעם, ס'איז געגאנגען בועל געווען, ער האט זי געט בועל געווען, הי מעיד סעקס, דאס איז וואס דא איז געשען, רחמנא לצלן, דער עולם וויל נישט רעדן, ניין ער האט נאר געטאטשט, ער האט נאר געקוקט, ניין ער האט נישט געקוקט, ער האט אריינגעלייגט זיין ערווה אינעם מיידל'ס לאך, עניוועי. און איינע איז שוואנגער געווארן און ער האט זי געשיקט אויף אינדיע זאל נעמען אן אבארשען, דאס וואס איך זאג אייך האב איך געזען ביי טשארלס היינס אין אפיס, איך בין רעספאנסיבל פאר וואס איך זאג, ער זאל מיך סוען און טשארלס היינס וועט מוזן ארויסגעבן די סחורה, ער האט אנגעשוואנגערט א מיידל, מען האט איינגערעדט דעם טאטן זי פארט אויף מדינת ישראל זי האט געווינען א טיקעט. איך האב געהאט א פעטער זכרונו לברכה ר' משה מעכל פערל, זיין טאכטער האט חתונה געהאט אין ארץ ישראל און ער האט געזאגט מיין רבי לאט נישט פארן איך וועל נישט פארן, מיין מאמע עליה השלום איז געווען א סאטמארע געבוירענע, זי איז געבוירן אינדערהיים אין סאטמאר, זי איז נאר אוועקגעפארן אלס מיידל פון א יאר צו צוויי, זענען געפארן אויף אונגוואר, איך בין געווען אין ארץ ישראל, מען האט מיר אנגעטראגן א שידוך, און מיין מאמע האט געזאגט אויף מדינת ישראל פאר איך נישט, אז דאס מיידל וויל קען איך זי טרעפן אינטערוועגנס, איך וועל נישט פארן אויף מדינת ישראל, מאמיקע וואס איז געשען מיט דיר, דאס הייסט איך בין דאך א סאטמארע תלמידה, איך בין א סאטמארע געבוירענע, מיינע זענען סאטמארע חסידים פון דערהיים, ווי טרעפסטו אזאלכע חסידים, עניוועי. איז וויל איך ענק זאגן, וואס ס'געשעהט דא איז, אז אונז לייגן מיר אריין אונזער געלט אין מדינת ישראל, און מ'שיקט דארטן די קינדער, און ר' משה יוסף האט געזאגט, זיי ברויכן נישט האבן די נחל חרדי פאר די ארץ ישראל'דיגע, זיי מאכן אן ענדזשוימענט, זיי דארפן זיך נישט מוסר נפש זיין און גיין אין צבא, זיי האבן עס אפן אין די גאס, דאס איז נאר געמאכט פאר די וויליאמסבורגער קינדער האט ער געזאגט. און איך געדענק עס ווי היינט, און עטס זאלטס וויסן, ר' משה יוסף איז געווען הייליג גערעכט, ר' משה יוסף דו ביסט געווען אזוי גערעכט אז אונז זעמיר נישט עומד געווען על סוף דעתך, און מ'האמיר אפגעלאכט פון דיר, און מ'האמיר זיך אפגעלאכט פונעם רעבן אויכעט, ס'איז דאס נישט קיין גרויסע זאך, שיקט מען יעצט אהין אפאר טויזענט מיידלעך זאלן דארטן לערנען, איך קום יעצט פון דארט, ווי אזוי יענער האט געזאגט, דארט ווי דו גייסט פון דארט קום איך שוין, איך האב געזען וואס דארט גייט פאר, ס'איז א הייסע טעג, מען גייט אויסגעשניטן, אין גאולה דרייען זיך מיידלעך א גאנצן טאג, קענסט אריינגיין אין וועלכן סטאר פון עסן, קענסט אריינגיין אין א קליידער סטאר, מען וועט דיך ארויסווארפן, משמרת הפיפי קען דיך קומען רודפ'ן, גייסט אריין אין וועלכן סטאר דו ווילסט, דארט פאר עסן, קענסט דיך אריינשטופן אין א מיידל, קענסט זי אנכאפן, ס'איז דא אפאר קעמערעס וואס מען האט שוין געכאפט, מען האט איינגעזעצט אפאר חברה, אבער אז מען זעצט איין זאלסטו וויסן איז דא צוואנציג וואס מען האט נישט געכאפט. און אסאך מאל דרייט זיך די מיידל אויס און זי זאגט נו שלום מה נשמע מה אתה רוצה דארף מען נאר זאגן סעקס זיי קענען דאס ווארט סעקס און דאס טוהן מיר אונז? אונזערע קינדער דארפן זיך דארטן כאפן? ס'א שעים אן אס ווען דא אין אמעריקע ליגן די מיליאנען און מען קען עפענען צען סעמינארס און מען קען עס לערנען אלץ על טהרת הקודש און נאכדעם אז די שעה זאל נישט זיין אז ס'וועט כאפן א באמבע אין ירושלים און ס'וועלן געהארגעט ווערן אפאר קינדער וועט מען זאגן, איי איי ס'איז א גרויסע רחמנות, ס'איז נישט קיין רחמנות, א רחמנות איז ער געווען ווען מ'האט אים געשיקט, ווען דער טאטע האט מסכים געווען, א רחמנות? יעצט איז נישט קיין רחמנות, די וואס זיי וואוינען דארטן אין די פלעצער ווי מ'האט איינגענומען, און מ'האלט אין איין הרג'נען פון זיי ביינאכט און אווער די וויקענד, דאס איז א רחמנות? ס'איז נישט קיין רחמנות, האסט נישט געדארפט גיין דארט. איך האב א באבע וואס איר יארצייט איז ערב סוכות, און איך בין איינמאל געגאנגען צו הר הזיתים, איז צוגעקומען אן אראבער און געזאגט איך שיס דיך אין קאפ אז דו גייסט נישט אוועק, האב איך געזאגט סליחה, איך האב מיך אויפגעהויבן איך בין אוועק געגאנגען, זייט דעמאלטס בין איך נאך נישט צוריק געגאנגען, שוין דריי יאר דורך, צו צוויי און א האלב יאר, יו העוו טו נאו וואט יור דואינג, גייסט דיך שלאגן מיטן אראבער און אים אנרייצן, יעצט האט נתניהו געזאגט מען גייט בויען נאך פופצן טויזנט דירות, מען גייט אריבעררוקן ירושלים, דעם וואס איך האב אריינגעזאגט אין א יו טוב וואס איך באקום זייער אסאך. תגובות, מענטשן שיקן מיר אריין אז כולמע כהאב דאס געטון די העלדישסטע זאך כהאב געבעטן פון דעם פרעזידענט אונז איז נישט קיין גרויסער חילוק ווי די אמעריקען עמבעסי איז צין ירושלים צין תל אביב די איינציגע חילוק איז אז ס'עט זיין אין ירושלים וועלן די אראבער זייער שטארק ווערן גערעגט האב איך געזאגט אונז איז א חילוק צי דער עמבעסי קאקט זיך אויס עקסקיוז מיי לענגוויטש. אין תל אביב צו אין ירושלים? נא, סאו זאל ער בלייבן אין תל אביב, ווייל דאס דזשעפעדייזט די סעיפטי פון אלע אידן אין גאנץ אמעריקע און פון די גאנצע וועלט. און זיי האבן עס אפגעשטעלט. איך ווייס נישט אויף ווי לאנג, אבער עס איז אפגעשטעלט. און ס'מוז נישט זיין אז ס'האט נאר געמאכט ווייל איך האב געשריבן א יוטוב. ס'קען זיין ס'איז דא אנדערע וואס האבן אויך אזוי געפרעשורט. אבער א מענטש דארף דאך לעבן נארמאל. ווילסט זיך נישט אריינגיין צום אראבער אין גארגל? איך וויל פרעגן א זאך. אונז זעמיר אלע העלדן. פארוואס האבן מיר אונז א געגנט אין קרית ארבע וואו ס'וואוינען אידן און וואו ס'וואוינען אראבער? פארוואס גייען נישט די אידן אריין וואוינען אין די זעלבע שטאט ווי די אראבער? וועסט גיין יעצט אין ארץ ישראל, אויפן וועג צו פארן לאמיר זאגן אויף מירון צו טבריה, דעם גאנצן וועג איז דא אראבישע דערפער, דו ווייסט וויאזוי שיין זיי וואוינען? די שענסטע הויז אין תל אביב קומט נישט צו צו זייערס א הויז, פארוואס גייסטו נישט דארט וואוינען? פארוואס? ווייל יו העוו טו נאו יור לימיטעישאנס. עניוועי, איך בעט דעם עולם, אונז מוז מען זיך אנהייבן צו פארבעסערן, אונז מוז מען טראכטן א תכלית פאר אונזערע קינדער, און דאס שיקן אויף ארץ ישראל איז סתם אן אויסגעלאסטענע זאך. כ'האב אן אקווענטענט א רב וואס ער איז זייער גוט מיט מיר אלץ די מקווה אויס, ער ווייסט אז איך מאך גוטע מקווה'ס, און כ'האב געהאט מיט אים א גאנצע זאך אמאל, ער איז געווען אויף א שמחה אין מאראקא איינער פון זיינע תלמידים, און איך בין דארט געווען בודק צו זיין א מקווה, און כ'האב געטראפן אז די מקווה איז געווען נישט אין דער ארדענונג. און דער ליובאוויטשער שליח האט נישט געוואלט מודה זיין און ער האט זיך געשטעלט אויף מיין זייט אז ס'איז טאקע נישט גוט און מ'האט עס ברוך השם איבערגעפיקסט. דער רב איז געווען אמאל מיט מיר אין מאראקא, ער האט געזען ווי איך מאך א גוטע מקווה, איך האב דארטן געכאפט א פסול מקווה חבד און ער האט צוגעהאלפן אז מ'זאל עס איבערפיקסן, ער האט צוגעהאלפן מיין איך צו זאגן ער האט קאנווינסד דעם רב ער זאל פאלגן מיט א בריוו מיט אלעם, ס'איז נישט קיין חילוק זאגט ער ווען דו לאזט דיך. זשע אריין אין דעי געשעפטן וואלסטו דאך געווען היינט א לעדזשענד, זאג איך אים די האסט א גרויסן טעות, די מקווה ביזנעס איז אזוי ווי די כשרות ביזנעס, סאיז דא אפאר שקצים אזוי ווי ירמי' כץ און אזא טריגער מיט דעי חברה, זיי גייען אפילו נישט, זענען ביזי מיט זייערע מגיד שיעור שטעלע, און זיי בויען מקווה'ס, קום איך דא אן יעצט אויף א פלאץ אין א מקווה, סאיז נישט וויכטיג ווי דאס איז, פרעג איך דעם רב איך קען באקוקן דיין מקווה, איך האב קרעדענטשעלס איך ווייז אלעס, זאגט ער יא אבער איך וויל דיר עפעס מסביר זיין, אונז האמער א פראבלעם ווייל אונז נוץ מיר איטשע טריגער, און אונז וויל מיר נישט אריינעמען אן אנדערן, פרעג איך אים ווען איז איטשע טריגער דא געווען לעצטענס, זאגט ער ער איז קיינמאל נישט דא געווען, ער איז אינגאנצן נישט דא געווען, ער אונז רעד מיר אויפן טעלעפאן רעד מיר זיך דורך, אזוי ווי דער אלטער ביק, דער אלטער ביק פלעגט פסק'ענען מראות אויפן טעלעפאן, איר פארשטייט וואס דא גייט פאר, עס איז א דזשאוק, אלעס איז היינט א דזשאוק, בקיצור זאג איך דעם רב, כ'האב געוואלט פרעגן, און זאגסט אז ער קומט. נישט די רעדט זיך מיטן דורך אויפן טעלעפאון, פארוואס נוצטו אים דעמאלטס? די ווייסט דאך, די און איך ווייסן אז סקומט נישט קיין רב איז עס גארנישט ווערט, סאו פארוואס נוצטו אזא מענטש? זאגט איך וועל דיר זאגן דעם אמת, איך האב שוין געהערט פון אייך אויכעט, און די פראבלעם מיט אייך איז איז אזוי, אונז ווייס מיר אז איר זענט קעגן פילטערס, אונז ווייס מיר אלע אייערע זאכן, אונז זוכן מיר היינט סיסטעמאטישע מקוואות, אונז וויל מיר נישט האבן קיין שום פראבלעם דער מקווה איד זאל מוזן אויסקלינען אויסטריקענען, אונז מאכן מיר אלעס סיסטעמייזד מיט פילטערס מיט אלעם, ענד וויר נאט אינטערעסטעד אין פראבלעמס. זאג איך אים איז אויב אזוי ביי די שחיטה וואס דארף מען שעכטן, מען קען דאך שיסן, דער גוי שיסט עניוועי בהמות, מען קען נעמען פון יענע בהמות אויכעט, אז זיי זענען נישט אינטערעסירט אין קיין פראבלעמען, און דארף מען ביי די שחיטה אויכעט נישט. האבן קיין פראבלעם. און פארוואס דארף מען קויפן פאר צוויי דריי טויזנט דאלער אפאר תפילין פאר א בר מצוה בחור? מ'וועט מאכן פון באקסעס וועט מען מאכן אדער פון קעיק וועט מען מאכן אזאלעכע תפילין צו עסן וואס מ'געט צו עסן ביי די בר מצוה וועט מען מאכן מ'זאל אנטון אויכעט. כ'מיין אויב דאס איז דיין ציל, דו ווילסט דיר מאכן גרינגער, האמער דאך אונז נישט קיין פראבלעם. זאגט ער, ווייסט כ'על דיר זאגן דו ביסט אויך גערעכט. זאגט ער, נאר זאלסט וויסן די רבנים פירן נישט די מקווה'ס. ווער פירט די מקווה'ס? די מקווה'ס ווערן געפירט דורך איין מענטש, דער ראש הקהל. ענד דעטס אלל. דער ראש הקהל זוכט איט שוד בי יוניק, טשיפ, עס זאל נישט קאסטן קיין געלט. יעצט איך בין געווען דא ביי נאך א מקווה, פרעג איך אפשר קען איך באקוקן די מקווה, זאגט מען מען דארף רעדן צום פרעזידענט, פרעג איך דער פרעזידענט אפשר קען איך קוקן אייער מקווה, זאגט ער קודם כל דארף עס דורך גיין א באורד מיטינג און דאס דויערט צוויי חדשים, פארשטיי, נאו פראבלעם, ווייל ס'איז דא יעדן חודש א מיטינג און דאס איז נישט די ערשטע זאך אויף די אדזשענדע, פיין, נאו פראבלעם. פרעגט ער מיך און וואס וועט זיין אויב מ'וועט מוזן באצאלן פאר ריפעירס? זאג איך אזוי, איך בין מסכים צו באצאלן די ערשטע צען טויזנט דאלער, מער פון דעם קען איך מיך נישט אונטערנעמען ווייל קען זיין מען דארף גאר האבן א גאנצע נייע מקווה אויכעט, און ממילא מען דארף א נייע מקווה איז עס א גרויסע פראבלעם, איך האב נישט די געלט צו באצאלן דא פאר א נייע מקווה. בקיצור, דער רב זעהט שוין אז דא איז נישט קיין פראבלעם. צי איך האב יא געהאט צו טוהן מיט די קינדער'ס רעכטן צו נישט, ס'האט צו טוהן, דער עולם זוכט עבדא בהפקירא ניחא ליה, כ'וויל נישט זיין געבאדערט, ליבאוויטש נוצט אויך א פילטער כאטשיג זייער רב ר' זלמן שמעון האט געזאגט נאר אז ס'איז דא א בור זריעה, זיי לייגן נישט קיין בור זריעה ווייל דער מהרש"ב האט נישט געברויכט, און דער מהרש"ב האט מסתם נישט געברויכט א פילטער אויך נישט, איך שטעל מיר אזוי פאר, לצים וואס זיי זענען, און מ'טוט וויאזוי מ'וויל. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם אז איך קום יעצט ברוך השם. פון א לאנגע רייזע וועגן מקוואות, עה, קודם האב איך געוואלט זאגן אז אויף די בלאגס איז געשטאנען אז איך בין געווען אין ארץ ישראל יעצט און איך בין געווען ביים כותל דארטן אינאיינעם מיט דעם בראך פון די חברה קדישא, זעהט, מענטשן זעהן זאכן וואס איז נישט געשעהן אויך נישט, עניוועי, איך בין דא די גאנצע צייט, איך בין נאר נישט אין ניו יארק ווייל איך בין געווען ביזי מיט מקוואות, אבער איך וויל זאגן איך בין מורא'דיג אווערוועלמינגלי צופרידן וואס איך זעה וואס ס'גייט פאר, למשל. ס'דא שטעט ווי מ'האט אנגעהויבן צו באזעצן זייער העווי, ס'דא למשל א שטאט ס'הייסט קליוולענד אהייאו, ס'נישט ווייט פון ניו יארק, ס'בערך פינף אהאלב זעקס שעה, ס'אביסל קעלטער ווי ניו יארק, אבער זיי האבן זיך אנגעהויבן דארט צו באזעצן מענטשן, כ'מיין זיי זאגן מיר אז די לעצטע אנדערטהאלבן יאר האבן אריינגעמופט הונדערט און זיבעציק משפחות. פון ווי? פון בארא פארק? פון פלעטבוש? פון לעיקוואוד? פרעג איך וואס איז די גוטסקייט אז מ'מופט דא אריין? קודם האבן זיי מיר געוויזן הייזער, א הויז פאר הונדערט אלפים איז אזוי ווי דו האסט געקויפט אין ניינטין טורי, ביוטיפול אויפגעפיקסט מיט אלעם, פאר הונדערט פופציק האסטו שוין א מענשין, פאר הונדערט זיבעציק האסטו א פאלאץ, ווען דאס זאל זיין אין מאנסי צו אין לעיקוואוד קאסט עס א האלבן מיליאן דאלער, און ס'איז זייער אינטערעסאנט ווי דער עולם האט אויסגעהערט, איך האב אייביג געזאגט באזעצט, באזעצט שטעט, אמעריקע ווי גרויס? זאלסט אריינלייגן צוויי דריי פיר פינעף הונדערט טויזענט דאלער אין ריעל עסטעיט אין ווילימסבורג צו אין בארא פארק? שטותים! ס'איז דא נאך א זאך וואס זיי האבן מיר געזאגט די סקולס אז דא איז נישט דא די גניבות וואס מען טוט סאטמאר מיט די אלע שקצים מען געט די וואוטשערס גייט דיירעקט פון דעם וואוטשער אפיס צו דעם לאקעל ענד יוזער מיט אנדערע ווערטער ס'גייט נישט דורך די ישיבות מיט די תלמוד תורה'ס אז איינער איז א וועלפער רעסיפיענט צו עס פעלט אים אויס צום בודזשעט, געבן זיי עס אים גראד און זיי שיקן עס גראד אין זיין תלמוד תורה. עס איז אן אנבעליוועבל סיטועשאן. ס'האט מיר געזאגט א אינגערמאן, ער האט אכט קינדער, ער שפארט זיך אויף די שכר לימוד יעדעס יאר שווערע צענליגע טויזענטער דאלער. דאס וואס איך שריי אייביג, וואס דארפסטו אנקומען סאטמאר זאל פאר דיר גנב'נען און נאך זאלסטו טאנצן פאר אהרן און זלמן לייבן? גנב'ע דיר אליין, נישט גנב'ע, באקום עס, דו מעגסט. עס איז ליגעל, באקום עס. עניוועי, דאס איז וואס ס'געשעהט יעצט. מ'גייט יעצט בויען עפעס א ריזיגע מקווה, אויכעט א סטעיט אוו די ארט מקווה. אבער דער עולם האט אנגעהויבן צו באזעצן די קליינע שטעט. ס'איז שוין נישט דא מער איך מוז וואוינען אין ווילימסבורג, און טאמער נישט וועט משיח נישט קענען קומען. משיח קען קומען אפילו דו זאלסט וואוינען אין קליוולענד אויכעט. נאכדעם איז דא נאך א זאך. ס'איז נאך א שטאט וואס האט זייער שטארק אויפגעפיקט לעצטנס, און דאס איז דעטרויט. דעטרויט איז שוין אביסל ווייטער, ס'איז בערך צוועלף שעה, דרייצן שעה אוועק פון ניו יארק, און ס'איז אויך זייער קאלט דארטן, ווייל ס'איז לעבן די פינף ריווערס, און ס'איז דארט אויבן לעבן די קענעדיען בארדער. ס'איז אויכעט זייער שיין, ס'איז אסאך ביליגער ווי קליוולענד, אבער למעשה קליוולענד איז מער א באזעצטע שטאט, שוין ס'איז נענטער. און ס'האט אויכעט א געוואלטיגע מעלה אז ס'איז דא די גרעסטע אינפעקשעס דיזיעז שפיטאל פון גאנץ אמעריקע איז די שפיטאל אין קליוולאנד איז למעשה ס'איז דא די שענסטע שפיטעלער דארטן אלע מיני מעדיקל זאלסט וויסן אזוי דארטן ווי די שווארצע וואוינען געט מען זיי דאך אלעס איז במילא האט מען דארטן האסט דאך אזאלעכע בנינים נישט געזעהן עטץ טוטס ענק גרויס האלטן דא מיט צוויי גרויסע שפיטעלער איך ווייס וויאזוי זיי הייסן NYU דארטן. צו לעניקס הילס, עס איז דא דארטן דער גרויסער שפיטאל מאונט סיני, עטס דארפטס זען וואס טוט זיך דארטן אין קליוולענד מיט מעדיקעלס, מעדיקעל האספיטעלס מיט אלעם, עס איז אנבעליוועבל, איז ברוך השם אבי דער עולם האט זיך שוין אויסגעלערנט אז מען קען אביסל אוועק גיין פון וויליאמסבורג צו פון בארא פארק צו פון לעיקוואוד, יעצט די חסידים לויפן פון וויליאמסבורג אויף לעיקוואוד, בהמות, זיך דארט אריינלייגן דאס געלט און נאכדעם וועט עטס נישט האבן גארנישט, מאך גראד א דאבל סטעפ, עטס געדענקטס מען פלעגט. שפילן אין חדר, נאך א מעג גיין א דזשאני סטעפ, א דזשאני סטעפ הייסט א גרויסע סטעפ, אדער א בעיבי סטעפ, עטס גייטס בעיבי סטעפס, גייט דזשאני סטעפס, אמעריקע איז אזוי גרויס און אזוי שיין, מען קען עס באזעצן, און דער זעלבער וועלפעיר פארט דארט אויך, און די וואוטשערס גייען דארטן בעסער אויך, און אויך די רענט, אין רוב פון די שטעט קענסטו באקומען סובסטעדי, אינגעלייט קויפן הייזער, מען קען היינט ליגעל קויפן אויפן אייגענעם נאמען און קריגן סובסטעדי, סאו וואס דארפסטו גנב'נען? און באצאלן אונטערן טיש אז דיין לענדלארד זאל מאכן געלט, מאך דו געלט! ברוך השם אבי דער עולם דערהערט שוין מיין בקשה, איז גאר א שיינע זאך דאס. דער עולם צו צומופט זיך. יעצט איז דא חסידים וואס צומופן זיך אויך. איך בין יעצט געווען אויך אין איינע פון די שטעט, האב איך געטראפן דארטן חסידישע אינגעלייט האבן שוין אנגעהויבן אריינצומופן דארט. העי, אונז זעמער גארנישט ווייניגער ווי יענע ליטווישער. דער ליטווישער האט אפשר א בעסערן עדיוקעישן, אבער אונז קען מען אנ'יאגן דעם עדיוקעישן. יעצט א פרוי קאלט מיך אן אז איר זון איז געזעסן אויף די טמא'נע כלי. און זי האט אויסגעפיגערט אז בירמינגהעם אלאבאמע איז די ביליגסטע פלאץ וואס איז דא. כ'וויל מסביר זיין פארן עולם, ס'איז דא אפאר זאכן וואס דו מוזט קאנסידערן, קודם מוזטו קאנסידערן די קליימעט, בירמינגהעם איז ניין חדשים הייס, נאכדעם מוזטו קאנסידערן וויפיל שווארצע ס'וואוינען, הגם אונז וואוינמער אויך אין די שווארצסטע געגנט פון ברוקלין, אבער זאלסט געדענקען אז וועסט מאכן חלילה א שארט סטאפ אויף א גוי צו עפעס וועסטו מאכן ראנג גייט מען דיך וועלן אויפעסן, סאו יו העוו טו פיגער אוט. געזאגט אז ס'זאל נישט זיין אזוי קאנדענסט מיט די שווארצע ביקאוז זיי זוכן דאך טראבל יו נאו דעט. סאו אין בירמינגהען אלאבאמא האט איינער גע'גנב'עט אין א סטאר און די פאליס איז אים נאכגעלאפן איז ער געגאנגען זיך שלאגן מיטן פאליס בקיצור מ'האט אים געשאסן און די פאליס געמוזט רעזיינען. יו האוו טו בי ווערי קערפול ווי דו מופסט אריין אין וועלעכע שטאט. און נאכדעם מוזטו וויסן נאך א זאך. געשעפט, דו מוזט וויסן די טעקס סיטועשען אויף די הויז, און נאכדעם מוזטו וויסן נאך א זאך, וואס גייט זיין צו קריגן א פערמיט צו האבן א חדר אדער א פרייוועט סקול, און טאמער האסטו דאס, נעמען זיך דרייסיג פערציג אינגעלייט און מען זאגט גודביי פאר וויליאמסבורג, איך געדענק ווען איך בין געווען א יונגל, האט מען געזינגען אויפן סאטמאר רבינס טיש, וויליאמסבורג בלייב מיר געזונט, מען האט געלערנט תורה געדינט דעם בורא, ס'איז שוין טבעליך ס'א ניגון, אבער דאס איז געווען ווען מען האט גערעדט פון גיין אויף דאווער, אויף דאווער ניו דזשערסי. עניוועי, עס וויל איך נאר פשוט זאגן פארן עולם אז כ'האב הנאה פון די התקדמות פון דעם גיין פאראויס פון כלל ישראל. און איך ווינטש יעדן הצלחה. און איך וויל ענק אנזאגן אז אזוי לאנג עט ענק זיין גוט אין די אוט אוו טאון שטעטלעך ווי לאנג עטס עטס נישט האבן קיין רב. איינמאל דו האסט אויפגענומען א רב איז כל הקונה עבד לעצמו כאילו קונה אדון לעצמו ער גייט דיר פארדרייען א קאפ מ'עט נישט טארן קומען פאראויס סעקשועל אביוז מ'עט נישט טארן דעיס מ'עט נישט טארן אהער מ'עט נישט טארן אהין. יעצט כ'האב געוואלט אויך זאגן. ס'געווען היינט אין די נייעס אז ס'האט זיך געעפנט א קירכע אין מאנהעטן אין די ווילידזש פאר טרענסדזשענדער, ס'טייטש אזוי, זיי זענען דאך נישט וועלקאם אין א גוי'שע קירכע, פארשטייסט דאך פארוואס, ווייל ווייל קיינער זוכט נישט קיין חזירים, חוץ פון דעם די רעלידזשעס חברה טוען דאך זיכער דאס נישט טאלערירן, האט מען געעפנט א ספעציעלע, אזוי ווי ס'דא קאנגריגעישן שמחת תורה, ס'איז פאר געי און לעס. ביענס שוין יארן האלט עס אן, ס'איז אויכעט אין די ווילידזש, קיצור דאס איז וואס ס'גייט פאר, סאו איך געוואלט זאגן עיבי בעיבי שטיין דו האסט שוין ווי צו גיין דאווענען, און איך האלט אז מ'דארף מאכן אזוי פאר יעדע זאך, מ'דארף מאכן פאר די פעגעטס, מ'דארף מאכן פאר די האומאוס, אזאלעכע ברוך מרדכי לעבאוויטש מיט יחיאל בראונער זאלן עפענען א שול פון מאלעסטן, ווי וואס זיי זענען מאלעסטערס, ס'איז א מחיה. יא, די וועלט רוקט זיך פאראויס, אזוי ווי אזוי ווי ס'ווערט. גרעסער און שטערקער די כוחות הטומאה, טרייט מען צו ארבעטן אז מ'זאל זיי מרחק זיין כאטש פון סאסייעטי. יעצט מ'דארף אויך וויסן ווען מ'זוכט א שטאט וויאזוי ס'איז קאנסערוואטיוו געשטימט, צו ס'איז רעפארמד, צו ס'איז. צו ס'איז דעמאקרעטס, צו ס'איז ריפאבליקענס. למשל ס'דא סטעיטס אזוי ווי אין קאליפארניע קען א איד כמעט ווי נישט וואוינען דארטן, די גרעסטע תאווה קומט פון דארט. ניו יארק איז אויך די זעלבע, סיעטל וואשינגטאן איז אויך די זעלבע. מיט די גרויסע נצחונות וואס טראמפ האט געהאט. היינט אין קאליפארניע האט הילערי קלינטאן געהאט איבער זיבעציק פראצענט, סאו יו העוו טו בי ווערי קערפול ווי דו לייגסט אריין דיין בעיס, אין וועלכע סטעיט, יו העוו טו נאו די פאליטיקס אלל אראונד, יעצט אלאבאמע איז נישט קיין שלעכטע סטעיט גראדע, ס'איז פיינע וועדער, ס'איז אביסל הייס, אבער אדער דען דעט, היינט האב איך דא עיר קאנדישאן, אדער דען דעט איז גאנץ א פיינע סטעיט, ס'איז שיין, ס'איז פיל מיט נעיטשער, ס'איז דא נאך אפאר שיינע סטעיטס וואס די אידן דארפן באזעצן, און קיינער טראכט נישט דערפון. ס'הייסט קענטאקי. קענטאקי איז א ביוטיפול סטעיט, ס'איז דא אזויפיל נעיטשער דארטן, אנבעליוועבל. טענעסי, פלעצער ווי אידן כמעט ווי זיי קומען נישט אן, אלרייט אין טענעסי דא אין מעמפיס, אבער ס'דא אסאך שענערע שטעט ווי מעמפיס, ס'איז דא די בלו רידזש מאונטענס, רבותי קוקטס ענק אום, גייטס און קויפטס אפאר גוטע בוקס וועגן אמעריקע, וואט איט לוקס לייק, און די קליימעטס. ס'איז דא אין בארנס ענד נאבלס אדער אויפן אינטערנעט קען מען ארדערן. און הייבטס אן צו טראכטן א פיוטשער פאר ענק, ווייל ניו יארק גייט זיין אימפאסיבל צו רעיזן קינדער, ספעשעלי אז ס'גייט יעצט דורך די געזעץ אז ס'איז ליגעל מאראוואנע, עט נישט זיין א גאס וואס וועט עס נישט פארקויפן. קליינע שטעט האט מען אייביג געהאט מער הצלחה אין חינוך. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. ס'דא זייער אסאך מענטשן וואס זיי פארגעסן צו ציילן דעם עומר, האב איך ענק געוואלט זאגן אז די טמא'נע כלי האט אזא ציילונג וואס ס'דערמאנט דיך פונקטליך, ס'פרעגט דיך צו ביסט א ספרדישע צו אשכנזישע, ווייל זיי, ס'איז די אשכנזים זאגן בעומר נישט לעומר, און נאך קליינע חילוקים, עכ"פ איז דערמאנט עס דיך אז זאלסט ציילן.

פון חיד"א פון אזולאי, און די תולדות אהרן רעביס פון זיינע גרויסע חסידים איז א איד אן א בארד, ער האט א פעקטערי וואס ער מאכט טשיז, ער מאכט נישט נאר טשיז ער מאכט זרע אויך, איז דער חזר איז יעצט געווארן זייער קראנק ער איז אריינגעפאלן בלי הכרה, די גאווערמענט האט געזאגט מען קען אים נישט איינזעצן ווייל די פרוי וואס ער האט געטשעפעט איז געווען פֿינף און צוואַנציק צו דרײַסיק, ממילא קען מען גארנישט טון, אבער למעשה האט מען געזאגט ער טאר נישט מער זאגן דרשות אין בעסמעדרעש, עניוועי יעצט איז ער געווארן זייער קראנק, וויל מען אז מען זאל שיקן ארום מען זאל מתפלל זיין פארן, ער האט א ה, ער איז קראנק, ער איז חולת אהבה, א מניוול א נואף, ער זעהט דאס לאזט זיך אויס מיט די חברה, זיי בלייבן נאך איהר אויס. מען זעט ווי לעזער בערלאנד זיצט דארטן אין זיין פלאץ ווי מען האט אים צוגעשטעלט, ער איז נישט אינדערהיים אבער ער איז אויף אזא ארעסט אין א האטעל, ער מוז באצאלן פאר די שמירה, האט ער דארט קינדער דרייען זיך ארום אים, ער ליגט אין בעט, די חזירים שטעלן זיך נישט אפ. יעצט די פאליס געבט איבער אז אין ירושלים איז דא א זיבן און דרײַסיק יערידיגע ראש ישיבה וואס ער האט געטאטשט די בחורים, און מען האלט אין איין קומען מיט נאך קרבנות און מיט נאך קרבנות, אז ס'איז ממש א שרעק וואס ס'גייט. פאר, און ער האט געטוהן מיט קינדער די ארגסטע זאכן וואס מען קען טוהן, און ער האט געטוהן מיט זיינע שכינים אויכעט, און ס'איז געווארן ממש א שרעק וואס דא גייט פאר, א זיבן און דרײַסיק יעריגער חזר, שוין א א ראש ישיבה איז ער, איז אן אב בית דין, רחמנא ליצלן וואס דא גייט פאר, עניוועי, טריי צו זאגן פארן עולם, מען דארף זייער וואטשן און אויסלערנען אלעס די קינדער ווייל ס'איז צרות. יעצט, כ'האב גערעדט פריער וועגן די שערער אז מען בא'גנב'עט אונז, כ'האב געוואלט זאגן, ס'קומט יעצט צו נעמען א העירקאט פאר יום טוב נעמט מען נאך צען פופצן שקל און מען הייסט יענעם ווארטן, ס'טוט זיך, דאס אלץ זאכן וואס ס'טאר נישט געשען, מען נעמט פשוט אדווענטידזש פונעם עולם. יעצט, כ'האב געוואלט זאגן, עטס געדענקט כ'האב ענק פארציילט א מעשה אז ס'געווען איינער ער האט געהייסן וויילער און ס'געווען אזוי, זי איז געגאנגען פאר העלפ צו דעם וויילער ער איז געווען איר, איך ווייס, סאושעל ווארקער סייכאלעדזשיסט, סאו זיי פעל וואן פאר אנאדער, און זיי זענען געגאנגען זיי האבן חתונה געהאט, זענען אוועק געפארן אויף אוקריינע, ווייל די משמרת הפיפיק האט נישט געוואלט צולאזן, און דאס איז גערע חברה, זיי האבן געמיינט זיי קענען נאך פירן די וועלט, און זיי האבן אריינגעלייגט אין זיין סוטקעיס בשמים, די ריכטיגע דראגס, און זענען יעצט, האט מען זיי ארויסגעלאזט ווייל זיי האבן געטענה'ט, טענה'ט זיי ווייסן פון גארנישט, מען האט עס מברר געווען און מען האט זיי ארויסגעלאזט, האט זי יעצט געשריבן הודי לה' כי טוב, זענען שוין אויפן פליגער זיי פארן אויף ארץ ישראל, ס'איז נאכדעם וואס זיי זענען געזעסן א יאר און פיר חדשים אין אוקריינע אין א דזשעיל יעצט. זי האט געהייסן חני בראנדסדארפער, און די סוף איז געווען אז זיי האבן זיך געוואנדן צו דעם פנחס וויילער ווייל ס'איז נישט געווען קיין שלום בית, און נאך פינף יאר האבן זיי זיך. גע'גט, איז געגאנגען דער יועץ וויילער און ער האט זיך אויך גע'גט, און חני און פנחס זענען געווארן חתן כלה. די משפחת בראנדסדארפער און אויך די משמרת הפיפיק אין ירושלים האט עס זייער נישט געפאלן, האבן זיי אנגעהויבן צו טון וואס מען זאל קענען צו צוברעכן דעם שידוך. יעצט זי איז געפארן אויף אומאן, דארט איז דא איינער. דער וואס גיט קידושין פאר מיינערס הייסט ער רב גאון און ער איז דער רב פון די קהילה אין אומאן בקיצור און ער האט זיי חתונה געמאכט און זיי האבן איבערגעלאזט די קינדער אין ארץ ישראל און זיי האבן געלעבט אין אומאן און די קינדער זענען געווען אין ארץ ישראל און אירע קינדער זיינע ניין קינדערלעך זענען איבערגעבליבן אין ארץ ישראל און אזוי ווי מ'האט די עלטערן איינגעזעצט אין אומאן האט מען שוין נישט געקענט שיקן די קינדער זענען די קינדער געבליבן אין ארץ ישראל. איז דאס איז א גרויסער בלאו פאר גאנץ גער. גער דארף זיך אנהייבן אויסצולערנען, זיי קענען מער נישט פירן די וועלט. קענסט האקן איינע אין ירושלים, אבער די ווייסט וואס? מען קען דיך צוריק האקן. קיינער האט היינט נישט קיין מורא. ס'איז דא רוסישע מאפיא, איטאליענישע, איזראעלישע מאפיא, היינט האט קיינער פאר קיינעם נישט קיין מורא. איך וועל נאך לאכן א שיינעם טאג ווען איינער וועט אריינקומען צום גערער רבי'ן אין שטוב און וועט אים. אנמאכן די ביינער אזוי ווי מען האלט ביים טוהן יעצט פארן סקווערע ווייל דער עולם איז פעד אפ פון די גארביטש. האסט א פראבלעם? בראנדסדארפער איז געלאפן צו דיר פאר העלפ, זאג יענעם העי, נעם קער פון דיין גארביטש אליין. יעצט איך וויל זאגן, אויב מען גייט אריין צום גערער רבי'ן דארף מען נאך צוויי זאכן רעדן, איין זאך דארף מען רעדן צו אים, ס'איז זייער וויכטיג ער זאל אפלאזן דעם חרם וואס ער האט ארויף געלייגט ביי א שידוך, טאר מען נישט פרעגן דור ישרים צו מען קען זיך משדך זיין, צו די בלוטן שטימען, צו מען איז נישט קיין קעריער. איי אז ס'איז דא אזאלכע מיני טעסטס וואס מען קען זעהן צו עס איז קאמפעטיבל צו נישט, קען מען דאך וויסן צו מען זאל זיך משדך זיין צו נישט, איז דער גערער רבי האלט נישט פון דעם. בקיצור דער גערער רבי האלט אז מען זאל נישט מאכן, מען זאל זיך פארלאזן אויפן אייבערשטן. ער האט יעצט קענסער גייט ער זיך היילן אין א שפיטאל, וואס פארלאזסט דיך נישט אויפן אייבערשטן? עניוועי, פאר יענעם איז גרינג צו זאגן. כ'ווייס א פאל פון א פרוי וואס יעדעס מאל ווען זי גייט האבן א קינד מוז זי איבערטוישן די גאנצע בלוט, ס'איז סכנות נפשות. נא, גערער רבי האט זיין פרינציפל. ס'האט מיר געזאגט איינער, איך קען נישט זאגן ווער, ווייל טאמער כ'וועל זאגן ווער, קען יענער האבן גרויסע צרות, האט מיר געזאגט אז אין די פאמיליע פון גער, אין די אלטער פעמילי, איז דא זייער אסאך קעריערס. זאג איך אים, יעצט פארשטיי איך עפעס. למעשה, כ'מיין פון חידושי הרי"ם, אז יעדעס מאל ווען ער איז געפארן צו זיין רעבין, האט זיין ווייב פארלוירן א קינד, צען קינדער, און די לצים האבן געזאגט אז ער האט געזאגט ס'לוינט זיך צו פארלירן א קינד אבי מ'פארט צום רעבן, מ'זעהט דארט גרויסע זאכן. ער איז נעבעך געפארן צום רעבן ווייל ער האט געוואוסט אז ער האט קינדער וואס שטארבן, אזוי ווי ס'געווען דא אייניגע קינדער זענען אים געשטארבן, האט מען געזאגט ס'איז הויעכע זאכן ער פארט צום רעבן און א מעשה א בוידעם. ס'א באלאוני, זענען קעריערס און זאלן זיך אויכעט אויסטשעקן. און ס'האט מיר געזאגט איינער וואס איז אין די משפחה האט מיר געזאגט זענען אלע קעריערס אז במילא דארף מען זען די גערער רבי זאל לאזן אז מען זאל יא באקוקן די אלע זאכן ווייל בסופו של דבר אז מען איז א קעריער טוט מען נישט דעם שידוך און נישט מען פארלאזט זיך אויפן אייבערשטן די זאכן זאל ער אויפהערן דאס איז זייער א וויכטיגער פונקט ווייל טאמער לאט ער איבער אזא קראנקן בעט איז רוב פון די גערער חסידים טשעקן זיך אויס זיי לאכן דערפון. נאר אזוי הייסט ער א שייגעץ און דאס טויג נישט. איז דאס איז די אנדערע זאך וואס מען דארף רעדן מיטן גערער רבי מען זאל נישט איבערלאזן א חורבן, און די דריטע זאך וואס מען דארף אים בעטן אז אזוי ווי דער עולם פייפט זיך אויס אויף די גאנצע קאמאנדא דארף מען אים בעטן מען זאל דאס אפיציעל מבטל זיין, מען האט אמאל געזאגט פארן רבי אברהם מרדכי'ן אז זיין טאטע האט זיך אנדערש געפירט, ווען דער אייבערשטער וויל אז מיין טאטע זאל זיין רבי וואלט ער נאך היינט געלעבט. דער אייבערשטער האט געוואלט אז איך זאל זיין רבי, און איך פיר מיך אזוי. די זעלבע אויכעט די פרשה מיטן בית ישראל, דער בית ישראל איז געווען א הייליגער מענטש, און ווען דער אייבערשטער וויל אז ער זאל זיין היינט אויך רבי וואלט ער נאך געלעבט, און דער אייבערשטער האט געוואלט אז ס'זאל זיין היינט א נייע רבי. און מען זאל די אלע זאכן ארויסלאזן, די אלע חומרות מיט די אלע הרחקות ווען די פרוי איז ריין. ווייל דער עולם טוט עס עניוועי, נאכדעם ווערט שוואך די גאנצע פרשה פון די אלע תקנות, נאכדעם מאכט א מענטש א חשבון, און פארוואס דארף איך איינהאלטן הלכות נידה, אז איך פאלג נישט דעם רעבין דארף איך דאך שוין הלכות נידה אויך נישט איינהאלטן, עס איז א מורא'דיגער חורבן, עס איז א שאד, נו איינער דארף אריינגיין אויפקלערן דעם גערער רעבין. אפשר יעצט אז ער איז קראנק העט ער אנהייבן צו פארשטיין די וועלט ריעליסטיק, נישט מיט פילאסעפי, עס איז א מורא'דיגע פראבלעם. עס. יעצט זאגט מיר די יודעי דבר אז דער היינטיגער רבי האלט טאקע נישט פון די אלע זאכן ווייל ער זעט די אינגעלייט, ער זעט אז ער זאל נישט ארויסגיין נאך צען ביינאכט, און וואס טוט ער שטיין קוקן אויפן ווייב און איר צו נישט אנרירן, ער הייבט אן צו כאפן, נאר הי שוד רילי ארויסזאגן וואס ער האלט, ווייל פון די אלע שטילע וועגן פון דעם איז קיין גוטס נישט ארויסגעקומען, קיינמאל נישט, סאו דאס זענען די צוויי זאכן וואס מען דארף זייער שטארק מיטן ארבעטן, ער זאל אפלאזן דאס משוגעת אז מען טאר נישט מאכן א דור ישרים טעסט, רבי הערשעלע שפינקער האט אויך אזוי געהאלטן, ביז שפעטער האט ער געזעהן ס'איז נישט גוט, און ווידעראום די צווייטע זאך איז די תקנות בין איש לאשתו מוז מען סקרעפן. א פרייליכן און א לעכטיגן שבת.